א גוטן ערב שבת קודש פרשת חיי שרה, ס'איז דא צוויי סדרה'ס וואס הייסן חיי און דארט רעדט מען פון שטארבן, איינס איז חיי שרה, מען רעדט דא פון שטארבן ותמת שרה, און די צווייטע סדרה איז ויחי יעקב און מען רעדט ווי יעקב אבינו איז געשטארבן, פארוואס איז דאס אזוי? ווייל באמת. למעשה, א צדיק לעבט אפילו נאך די פטירה, ער גייט מחיל אל חיל, ס'איז נישט די פשט אז ער איז אוועק פון דא איז ער אפגעשטארבן, ס'איז נאך דא ווי מען זאגט דעמאלטס הייבט זיך אן די עכטע לעבן פון אן ערליכן איד, איז במילא הייסט עס ויחי יעקב, און די וואך הייסט אויכעט חיי שרה די לעבנסטעג פון שרה, אז זי האט געלעבט כאטשיג זי איז געשטארבן. יעצט אברהם אבינו האט אפגעקויפט פאר ארבע מאות שקל כסף ביני בינך, וואס הייסט ביני בינך? פון ווי קענסטו אברהם און פון ווי ווייסטו צו ביי אים איז דאס אסאך צו ווייניג? בקיצור, די ספרים הקדושים ברענגען ס'איז דא אזא מין קליפה וואס ס'הייסט ד' מאות איש פון עשו הרשע, ס'דא די סטרא אחרא דרייט זיך ארום די קדושה, און ער דרייט זיך מיט ד' מאות איש, און במילא וועט עטס אויכעט געפונען אז אין פרשת וישלח ווען יעקב אבינו דארף גיין באגעגענען די סמך מם דעם עשו'ן, עס שטייט אין פרשת וישלח ס'איז קאפיטל ל ג פסוק א' שטייט וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש, דאס איז די זעלבע פיר הונדערט. קליפות וואס זענען ארומגענומען ארום די קדושה. דעמאלטס אז יעקב האט דאס געזען אז ס'איז פיר הונדערט מענטשן, האט ער געוואוסט ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות, ער האט געוואוסט אז דא מוז מען צו צוטיילן, ווייל מיט די קליפה איז דאך מורא'דיג שווער צו שלאגן. סאו אברהם אבינו האט באצאלט מיט געלט. ער האט געזאגט, ארבע מאות שקל כסף, ביני ובינך מה היא ואת מתך קבור. די מינוט ווען אברהם אבינו האט געהערט אז עפרון רעדט פון ארבע מאות שקל כסף האט ער געוואוסט דאס איז די קליפה אליינס און ער מוז דאס גובר זיין, במילא וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרון את הכסף ער האט עס אים אפגעוואויגן אשר דיבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר. סאו האט ער עס אפגעקויפט, ער האט מכניע געווען די קליפה פון די ד' מאות איש פון עשו הרשע, און די ד' מאות איש פון די קליפות. יעצט, איינע פון די זאכן וואס איז דא אזויפיל אויפשטאנדן יעצט אין ארץ ישראל איז ווייל מען גייט ארויף אויפן הר הבית. כ'האב ענק שוין געזאגט, ביי הר הבית איז כרת טאמער מען גייט ארויף, נאר ס'איז דא עפעס א ראבד וואס די ראבד זאגט, כ'וועל ענק פארזאגן אינעווענדיג דעם רמב ם מיטן ראבד. יעצט, די מחלוקת איז איז צווישן רמב ם און צווישן ראבד, דער רמב ם געפינט זיך אין הלכות בית הבחירה פרק ו' הלכה י ד, דער רמב ם האלט קלאר אז מען טאר היינט בזמן הזה אויך נישט אריינגיין אין מקום המקדש, דער לשון פונעם רמב ם איז ובמה נתקדשה, מיט וואס איז עס געהייליגט געווארן, בקדושה ראשונה, מיט די ערשטע קדושה, שקידשה שלמה וואס שלמה המלך האט עס מקדש געווען, שהוא קידש העזרה, וירושלים לשעתן, דעמאלטס אויכעט וקידשן לעתיד לבוא, דאס בלייבט א אייביגע קדושה, ממילא ווער ס'גייט אריין היינט וואס אונז זעמער אלע טמאי מתים, אונז האמער נישט קיין אפר פרה, איז חיוב כרת. יעצט אפילו ווען מ'גייט אין מקווה, ס'איז דא פון עובדיה יוסף א תשובה אז אפילו מ'גייט אין טויזענט מקווה'ס ווערט מען נישט טהור, ווייל דאס איז נישט נאר א טומאה וואס א מענטש האט מיט דעם וואס ער איז א טמא מת, ס'איז אויך דא טומאת זיבה, איז מען מוז האבן א מעיין, און ס'איז דא פאר א פרוי אויכעט אירע טומאות, זבה מיט אזוי ווייטער, על כל פנים, מ'טאר היינט נישט אריין גיין, און די מקווה איז נישט מטהר די מיני טומאות. יעצט דער מגן אברהם אין הלכות תשעה באב אין סימן תקס א סעיף קטן ב ברענגט ער אז די דברי הרמב ם זענען שרירין וקיימין און מען טאר נישט אריין גיין, נישט אזוי ווי מען וועט באלד ברענגען וואס די ראבד האלט אז מען מעג יא אריין גיין, און ער זאגט אויכעט והנכנס עתה למקום המקדש חייב כרת שכולנו טמאי מתים. אונז זעמער אלע טמאי מתים. יעצט די שאלות ותשובות מנחת יצחק חלק ה' סימן א' ברענגט אויך צו א גאנצע אריכות פון נאך אסאך אחרונים און אסאך ראשונים אויכעט וואס אלע האלטן אז בזמן הזה צו גיין אויפן מקום המקדש איז חיוב כרת. יעצט די ראבד. קריגט זיך אויפן רמב ם און די ראבד זאגט אז דאס איז סתם א אייגענע סברה, סנישט דא אזא זאך ווי קדושה ראשונה וואס שלמה המלך האט מקדש געווען אויף אלעם אויף ווייטערדיגע דורות, און ער זאגט א מוראדיגע זאך אז אפילו די רבי יוסי וואס ער האלט אז קדושה שניה איז קידשה לעתיד לבוא רעדט נישט נאר וועגן ארץ ישראל אבער אויף ירושלים און דעם מקדש אויף דעם האט ער קיינמאל דאס נישט געזאגט. ווייל די קדושה שניה האט דאך עזרא הסופר מקדש געווען, און ער האט געוואוסט אז דער מקדש און ירושלים עט ווערן אנדערש ווען דער אייבערשטער עט מ'עט שוין בויען דעם בית המקדש, איז במילא האט ער עס נישט מקדש געווען אויף אייביג, יעצט זאגט דער ראבד מורא'דיגע ווערטער, כך נגלה לי בסוד השם ליראיו, אזוי האט מיר דער אייבערשטער מגלה געווען זיינע סודות וואס ער האט מיר ארויסגעזאגט סודות, לפיכך הנכנס עתה שם אין בו כרת. דאס איז די מחלוקת די רמב ם מיטן ראב ד. האב איך אמאל געזאגט, איך ווייס נישט צו די רמב ם איז גערעכט צו די ראב ד איז גערעכט, אבער די אראבער זענען זיכער ברוגז דערויף, און אויף דעם הארגעט מען מענטשן, צו ס'איז כדאי אויף דעם צו הארגענען מענטשן, טראכטס איבער צוויי מאל. כ'בין אמאל געגאנגען אין ירושלים, איז געווען טענדלער, ר' משה פיינשטיין'ס איידעם, האב איך געזען ווי ער וואקט ארויף דארטן, און ער נעמט מיט זיך מיט, א פאר מענטשן וואס האבן נישט קיין מורא און זיי גייען זיך דארט שלאגן. דאס גאנצע געגייעכץ איז נאר וועגן דעם מען זאל אויפרייצן די אראבער. איך דענק גורן האט געהאט א שווער, דער פסולת איז גורן ווי יעקע, רב גורן האט געהאט א שווער, און נאך די זעקס טעגעדיגע מלחמה האט ער ארויפגענומען זיין שווער אויפן הר הבית, און ער האט נישט געוואוסט, האט ער מקבל געווען אויף זיך נזירות, ער האט זיך קיינמאל נישט געשוירן, ער האט נישט געטרינקען מער קיין וויין, עס איז געווען רב גור'נס שווער. יעצט, מען דערציילט אויכעט אז דער רב פון ארץ ישראל רב ניסים, עה, מען האט אים פארפירט, מען האט אים נישט געזאגט, און ער איז ארויפגעגאנגען, און האט זיך א גאנץ לעבן נישט געקענט מוחל זיין, און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך. מ'קען אביסל היסטאריע, עס איז געווען א גרויסער עושר משה מאנטעפיור האט אויסגעהאלטן ירושלים מיט די עדה החרדית מיט די פרומע מיט אלע, ער האט געוואלט זעהן וואס טוט זיך דארטן אין מקום המקדש אינעווענדיג ביים אבן שתיה האט ער געמאכט א גלאזערנעם קאסטן און ער האט גענומען אראבער זאלן אים אריינטראגן, פארוואס? ווייל וויבאלד ס'איז אין א קאסטן איז במילא די טומאה גייט נישט ארויס. און ווען דעמאלטס זענען די רבנים געוואויר געווארן דערפון האבן זיי אים געלייגט אין חרם, איי ער האט געגעבן אסאך געלט האבן זיי געזאגט מען קען נישט לאזן אזא פירצה מען זאל גיין אויף מקום המקדש סא, למעשה האט ער געבויעט די קליינע שטיינער העכער די כותל ווייל די אראבער פלעגן אמאל ווארפן שטיינער, און ער האט געטון זייער אסאך גוטס, אבער די רבנים האבן אים דאס נישט געקענט מוחל זיין, האט ער זיך אויסגעטון די שיך און האט מקבל געווען נזיפה און ער האט איבערגעבעטן דעם בית. סא ביי אונז איז דאס אנגענומען זייער הארב. איז למעשה דאס איז א פאליטיקעל מאוטיוועישאן אריינצופליקן אין די אראבער. דעטס אלל איט איז. יעצט איז אזוי, די גאנצע פראבלעם וואס האט זיך אנגעהויבן דא די אינטיפאדא איז געווען ווייל די אידן זענען ארויפגעגאנגען אויפן הר הבית, די אראבער האבן במקובל ווען די אידן וועלן קומען אויפן הר הבית זאלן זיי וויסן, אז ס'איז זייער ענדע. די זעלבע האבן זיי געהאט מקובל מיט די וואסער, כ'האב שוין גערעדט דערפון. יעצט געבן זיי ארויס פון אלע גדולי הפוסקים פון עובדיה יוסף און פון אנדערע וואס ער שרייבט אפילו ווען ער גייט אין טויזענט מקווה'ס און ער טובל'ט זיך טויזענט מאל העט ער נישט קענען קיינמאל אין לעבן ווערן טהור אז ער זאל קענען גיין אויפן הר הבית, פארוואס? ווייל ס'איז נישט דא היינט קיין עפר פרה, נישט דא די זאכן, ס'מוז זיין עפר פרה אויכעט, מ'דארף אים. שפריצן בשלישי בשביעי עכ"פ איז למעשה דאס האט אנגערייצט זייער שטארק די אראבער, ס'דא נאך א זאך וואס רייצט זיי זייער שטארק אן אין חברון, זיי האלטן אז זיי זענען פונקט אזוי אייניקלעך פונקט ווי אונז, אונז האמיר נאר א הבטחה כי ביצחק יקרא לך זרע אז די המשכה פון אברהם אבינו גייט זיך ציען דורך יצחק. און זיי למעשה זענען פונקט אזוי אייניקלעך, ישמעאל איז דאך געווען א זון פון אברהם אבינו, זיי האלטן ס'פלאץ זייער בכבוד, ס'איז דא סטעפס אראפצוגיין וואס דארט פלעגט מען דאווענען ווייל אידן האבן נישט געוואלט דאווענען אין די קלויסטער, איז געווען אזוי אז אלע יארן איז געווען זיבן סטעפס אראפצוגיין צו די מערת המכפילה אריין אונטן, נישט צו גיין צו די קירכע ווייל בעסיקלי ס'איז יעצט א קירכע, ס'איז דא אסאך וואס זיי האלטן אז מ'טאר נישט גיין פשוט ווייל ס'איז א קירכע דארט, ס'איז א קלויסטער. איז למעשה האט זיך קיינער נישט געטרויט אראפצוגיין, איינמאל איז געקומען עפעס אן ארץ ישראל'דיגער אן איזרעלישע חיה, דער האט געוואלט אריינגיין אונטן און זעהן וואס טוט זיך ביי די מערת המכפילה און גיין די אראבערס האבן אים פארשטיינערט האט מען אנגעהויבן צו שרייען מען האט געהארגעט א איד, העי דו ווייסט פארוואס זיי טוען אזאלעכע זאכן און ווילן זיי מען זאל זיי לאזן, נא נא נא נא נא דעי טעג זענען פאריבער, ס'איז דא ביי די מערת המכפילה מענטשן וואס זיי וואטשן אויף דעם און אזוי ווייטער, יעצט. למעשה ווערט געברענגט וועגן די גיין צו קברי צדיקים אז ס'איז מורא'דיג גרויס. ס'ווערט געברענגט אין מדרש רבה אין פרשת כי תשא פרשה מ"ד שטייט זכור לאברהם ליצחק וליעקב אזוי האט משה רבינו מתפלל געווען, זאגט דער מדרש הדא הוא דכתיב דעיס איז וואס עס שטייט אין פסוק גפן ממצרים תסיע, און נאכדעם זאגט דער מדרש מה גפן היא חיה? א גפן לעבט ונשענת על עצים מתים, ווער ס'האט שוין געזען וויאזוי ס'וואקסט די וויינשטאק, אז ס'איז דא לעבעדיגע ביימער, מ'מוז עס אבער אונטערליינען מיט אזאלכע טויטע שפענדעלעך, שטיקלעך העלצלעך, כך אזוי ישראל אידן הם חיים, זיי לעבן וקיימים, חיים וקיימים, זיי לעבן ונשענים על המתים, זיי ליינען זיך אן אויף די טויטע.

מאי כתיב שטייט ויהי ותפול אש השם, ס'איז אראפגעפאלן א פייער פונעם הימל און ס'האט פארברענט די אלע קרבנות. וכן במשה שטייט אויך אזוי, בשעה שעשו ישראל אותו מעשה ווען די אידן האבן געמאכט די מעשה, דעם עגל עמד ולימד עליהם זכות ארבעים יום וארבעים לילה ולא נענה, ער איז נישט געענטפערט געווארן, אלא כיוון שהזכיר את המתים מיד נענה, שנאמר וואס ס'שטייט זכור לאברהם ליצחק ולישראל. מאי כתיב וינחם השם על ר. הווי אומר מוז זיין כשם שהגפן הזאת חיה ונשענת על עצים מתים, אזוי ווי דער גפן דער וויינשטאק לעבט און לאנט זיך אן אויף טויטע העלצער כך ישראל חיים ונשענים על אבות, זיי לעבן און זיי לאנען זיך אן אויף די אבות כשהם מתים כאטשיג די אבות זענען שוין געשטארבן. הווי אומר דאס וואס עס שטייט זכור לעבדיך לאברהם ליצחק ולישראל. יעצט. אין זוהר הקדוש פרשת אחרי, דף ע' און ע"א שטייט אזוי, תנא מ'האמיר געלערנט, אמר רבי יהודה האט רבי יהודה געזאגט יומא חד הוו אזלי רב חזקי' ורבי יוסי באורחא, רב חזקי' מיט רבי יוסי געגאנגען אין וועג, אערעו בגוש חלב, זענען זיי געווען אין גוש חלב והוה חרוב און ס'געווען דארט באקסער ביימער, יתבו סמוך לבי קברי זענען זיי געזעסן נאנט צו א קבר, און זיי האבן געהאט א שטיקל ספר תורה און זיי האבן געליינט דערפון, און דער קבר האט מורא געהאט אז מען קומט מעורר זיין, ווייל אז מען גייט מיט א ספר תורה צו א קבר איז שיקט מען אים פאר א שליח ער זאל פועל'ן, און דאס איז זייער איינגעשטעלט טאמער דער ספר תורה איז נישט כשר. בקיצור, פירט דארט אויס דער זוהר הקדוש, אמרו.

ס. האט ער אים געענטפערט ודורש אל המתים דייקא דחייבי עלמא דאינון מעמין עכום דאשתכח תדיר מתים מען רעדט פון גוים וואס זיי הייסן טויטע אבער ישראל דאינון זכאין וואס זיי טוען תשובה און זענען ערליך איז שלמה קרא עלייהו ער רופט זיי אן שלמה ושבח אני את המתים שכבר מתו בזמנא אחרא ולא השתא נישט וואס זענען יעצט געשטארבן מען רעדט וואס זענען אמאל געשטארבן און עס איז געווען ערליכע מענטשן. ער זאגט ער אזוי. וכד ישראל אתאן למתייא ווען די אידן גייען מתפלל זיין פאר די טויטע אתאן בכמה תשובה לגבי קודשא בריך הוא און זיי קומען אן פאר תשובה פארן אייבערשטן בתבירו דליבא מיט א צובראכן הארץ בתעניתא מיט א תענית לקבלה דער אייבערשטער זאל זיי אננעמען נעמט זיך דער אייבערשטער אן וכולא בגין דנשמתין קדישין יבעון רחמין לקמי קודשא בריך הוא עלייהו אלץ איז ווייל די צדיקים די נשמות זענען מתפלל.

אשתכח יתיר מחייא, ווייל זענען נאך מער ווי ווען זיי האבן געלעבט דבחייא, אשתכח בהאי עלמא בלחודא, ווייל ביים לעבן האבן זיי געלעבט נאר אויף די וועלט ולבתר, און נאכדעם ווען זיי שטארבן, אשתכח בתלת עלמין זענען זיי אויף דריי וועלטן, וזמינין לגבייהו דכתיב ס'שטייט עלמות אהבוך אל תקרא, עלמות אלא עולמות, אסאך וועלטן, די דריי איז פאר די נפש רוח און נשמה. זכאה חולקיהון, וואויל איז זייער חלק. תנא האמיר געלערנט כתיב ס'שטייט והי והיתה און ס'אזא נפש אדוני צרורה בצרור החיים, והיתה. זאגט דער הייליגער זוהר והיתה נפש אדוני ס'האט געדארפט שטיין נשמת אדוני מבעי ליה, אלא כמה דאיתמר זכאה חולקיהון דצדיקייא, וואויל איז די זוכה זענען זיי די. צדיקים, דכולא אתקשר דא, נפש ברוח ורוח בנשמה, נשמה בקודשא בריך הוא, אשתכח קומט אויס די נפש צרורה בצרור החיים, דאס איז די לשון פון זוהר הקדוש, זעהט מען פון דעם אז א מענטש דארף וויסן אז מען גייט צו די צדיקים קען מען מתפלל זיין אויף גרויסע זאכן, יעצט אונז געפין מיר אויכעט אז. רש י זאגט אין פרשת שלח, אויפן פסוק ויבא עד חברון, זאגט רש י אז כלב אליינס איז געגאנגען משתטח זיין אויף קברי צדיקים, פארוואס? אז ער זאל ניצל ווערן פון עצת מרגלים, איז ער געגאנגען צו אברהם אבינו צו די מערת המכפילה. יעצט, רש י זאגט אויך אויפן פסוק. אין פרשת ויחי פסוק ואני און איך יעקב כאטשיג כ'בין דיך מטריח מיט מיין קבורה אבער מיט דיין מאמע רחל האב איך נישט אזוי געטוהן נאר וואס ואקברה שם כ'האב זי דארט באגראבן כ'האב זי אפילו נישט אריינגעפירט אויף בית לחם ווייס איך דאך אז די ביסט ברוגז אויף מיר זאג איך דיר ניין זאלסט נישט ברוגז זיין כ'האב עס געטוהן ווייל דער אייבישטער האט אזוי געהייסן. פארוואס? ווייל זי וועט העלפן אירע קינדער ווען נבוזראדן וועט פארטרייבן די אידן אין גלות אריין, וועלן זיי דורך גיין דארטן דעם קבר פון רחל, און רחל וועט ארויס קומען און זי וועט וויינען, זי וועט בעטן רחמים, וועט דער אייבערשטער זאגן קול ברמה נשמע, און ויש שכר לפעולתך נאם השם ושבו בנים לגבולם. זעהסטו דאך אז מספלל זיין ביי קברי צדיקים איז א גרויסע זאך. יעצט אין מסכת סוטה דף י"ג שטייט אזוי, ואמר רבי חמא בר חנינא, מפני מה נסתתר, פארוואס איז באהאלטן געווארן קברו של משה מעיני בשר ודם, מפני שגלוי וידוע ס'איז געווען אנטפלעקט לפני הקדוש ברוך הוא פארן אייבערשטן שעתיד בית המקדש ליחרב, אז די בית המקדש וועט חרוב ווערן.

זעט מען דאך פון דעם אז ביים טויט קענען זיי פועל'ן נאך אסאך מער. ס'איז א אינטערעסאנטע גמרא דא, כ'האב שוין אמאל גערעדט וועגן דעם כ'וועל נאך רעדן, ס'איז דא וואס זיי האלטן אז דורש אל המתים הייסט אז מ'זאגט דעם טויטן גיי זיי מתפלל פאר מיר אין הימל. ס'איז דא א גאנצע אריכות פון מיטל רבי'ן, אין ליבאוויטש זאגט מען נישט. מכניסי רחמים, ווייל מען טאר נישט אליו ולא למידותיו, מען טאר נישט מתפלל זיין נאר צום אייבערשטן און נישט צו די מידות און נישט צו די מלאכים. פון דא פון די גמרא ווייזט אויס קלאר אז וואלט מען געזאגט פאר משה רבינו גיי זיי מתפלל פאר אונז, באט ס'נישט יעצט אויף אריינצוגיין, על כל פנים מען זעט אז משה רבינו וואלט דען געקענט פועל'ן. כ'האב אמאל געזאגט אויף די גמרא ווי לאקי משה רבינו איז אז דער אייבערשטער האט באהאלטן זיין קבר, ווען נישט וואלט עס אויסגעזען אזוי ווי ר' נחמנ'ס קבר, שטעל דיר פאר ווי אזוי ר' נחמנ'ס קבר זעט אויס מיט זנות מיט גילוי עריות מיט אלע שמוץ מיט אלע פרענקען ס'איז א פלאץ ווי מען פארקויפט דראגס מיט וואס דו ווילסט, שטעל דיר פאר ווען מען ווייסט ווי משה רבינו ליגט וואס וואלט געווען דארטן, ס'וואלט דאך געווען ממש דיזעסטערפול, און דא קומען לאמיר זאגן צוואנציג דרייסיג טויזענט אידן צו ר' נחמן און ביי משה רבינו וואלט דאך געקומען אסאך מער, ס'וואלט דאך געווען אסאך ארגער. סאו משה רבינו ווייסט נישט ווי לאקי ער איז אז דער אייבערשטער האט ברוך השם באהאלטן זיין קבר, איי פאר אונז איז עס א שאד ווייל אונז וואלט מען געקענט דארטן מתפלל זיין אבער ס'וואלט געווען א דיזעסטער, עניוועי. און זעהט מען פון דעם אז זיי קענען נאך היינט טוהן גרויסע זאכן מיט זייערע קברים, און למעשה איז אז ס'איז דא יעצט דער קבר פון אברהם אבינו, איז אזוי ווילאנג ס'איז נישט געווען קיין סכנה איז געווען זייער גוט, אבער טאמער עס איז געווארן א סכנת נפשות א פיקוח נפש דארף מען זיך קענען מתדבק זיין מיט די צדיקים פון ווי מען איז. שוין, יעצט וועמיר גיין ווייטער. עטס קענטס הערן דא א בעל קלינגט, דאס איז די בעל פון די פאפענער תלמוד תורה אויף ווילסאן, ס'איז דא עפעס א מלמד ער גייט מיט א הויכן ביבער היט, א פאפענער, און ס'איז געווען אויף די פלאר אזא פאר שטיקלעך האלץ צוזאמגעקלאפט מיט נעגל ארויסגעשטארט, וואס אום שבת אין א רשות הרבים דאורייתא מעג מען דאס אויפהייבן און אוועק טראגן, איז ער האט זיך איינגעשפאטעט דער מגיד שיעור, צו א מלמד וואטעווער דעט הי איז, און למעשה איז ער ווייטער געוואקט. שריי איך אים נאך אין די גאס, עי! דא גייען באלד ארויסקומען קינדער נאכן לערנען, און די קינדער האבן זיך איינשפארן און איינער וועט געשטרויכלט ווערן, דו מיינסט ער קערט? ווי האט מיין מגיד שיעור אין סאטמאר מיר אמאל געזאגט, ער גראדע א קאזין מיינער, האט ער געזאגט, פון ניינע ביז פינעווע בין איך אנגעשטעלט, און נאכדעם האב איך דיך אין דער ערד, מיט דיין קינד אין דער ערד חלילה, מיט יעדן אין דער ערד. דאס זענען מלמדים אן א הארץ, נו א ווינדער אז זיי מאלעסטן קינדער? בין איך אים נאכגעלאפן און איך האב אים געזאגט, ליסן דו טוסט נישט בצדק, הייב עס אויף. בקיצור ער וואקט זיך אוועק, ער וואקט אריין אין בילדינג לייק נאטינג וואלד העפען, שוין, איך האב גענומען א גוי זיצט דא וואס ער ארבעט פאר די פאפענער ישיבה תלמוד תורה, איך האב אים געבעטן אז ער זאל עס אוועק טראגן, איך האב אים מסביר געווען איך טאר עס נישט אויפהייבן ווייל באלד וועט מען זאגן איך האב זיך געוואלט גנב'נען עפעס, האט אוועק געטראגן אין גארביטש, נאכדעם איז אראפגעקומען די קינדער, איז געווען דא א מנהל און ער איז מיטגעקומען, האב איך זיי געזאגט זיי זאלן וויסן דאס זענען די רשעים די מחנכים היינט. א קינד ווען עך פאלט ארויף אויף אזא נאגל, עך דארף דיר נישט זאגן וואס די ענדע וועט, ער קען באקומען אן אינפעקשעס דיזיז, ס'וועט אים סתם אזוי וויי טון אפאר טעג, און מען קען אפילו שטארבן אויך פון אן אינפעקשען, נאר וואס קערן זיי, עז לאנג עז, פארשטייסט, דעי קען געט עוועי וויט איט. איז זאל איך ענק זאגן ווער דער מלמד צו דער מנהל איז, איך קען אים נישט, נאר ווער ס'האט קינדער אין פאפא, זאלט וויסן, איר געט אריין אייערע קינדער צו רוצחים, און זיי האבן אויפן טעלעוויזשען, זיי האבן דאך אלע האנט, סקרינס ווייסן זיי פונקטליך, סא זיי האבן פונקטליך ווער דער איז געווען ווייל זיי קענען זעהן ווי איך לויף אים נאך און איך שריי אויף אים און פארטיג. יעצט לאמיר גיין ווייטער. מען גייט ווייטער אראפ דיוויזשן, מען זאגט אויף ענגליש דער'ס נעווער א דאל מאמענט, יעצט איז דא א גרויסע פראטעסט, איינער וואס האט פארקויפט פאר ארטיסטן דא א שטיקל לאנד, יעצט יענער איז דא אויכעט, ער שטייט דא ער וויל זיך דעפענדן, ער טענה'ט איין זאך, הן אמת אז איך האב עס פאר זיי פארקויפט, אבער ווער ס'ווייסט דער שטייט שוין ליידיג צען יאר. און קיינער וויל עס נישט קויפן, און דער טעם פארוואס מען וויל עס נישט קויפן איז ווייל ס'איז דארט דא א פרוכט בוים, די גמרא זאגט אז. די גמרא איז אין לא יחפר אין מסכת בבא בתרא דף כ"ו עמוד א', זאגט דא די גמרא, מען רעדט דא וויפיל פלאץ מען דארף געבן פאר א גפן און וויפיל פאר אן אילן, בקיצור זאגט דא די גמרא ואמר רב חנינא לא שכיב שכחת ברי אז זיין זון שכחת. איז געשטארבן נאר וועגן דעם אלא דקץ תאינתא ווייל ער האט אויסגעהאקט ער האט אפגעשניטן א תאנה א פייגן בוים בלא זימניה. יעצט פונקטליך צי דער ר' חנינא האט געהאט א זון וואס ער האט געהייסן שכחת און ער איז געשטארבן צי נישט אין דעם איז אויכעט דא אין די ראשונים א גאנץ אריכות דא אין בבא בתרא אין

וויאזוי ס'זאל נישט זיין, ס'איז געווען א פרוכט בוים און קיינער וויל זיך נישט ארומשפילן דערמיט. יעצט, קיינער וויל עס נישט קויפן, איז במילא ער נישט משוגע עס צו האלטן, האט מען דא געמאכט א גאנצן פראטעסט, ס'איז געקומען אפאר ליידיגייערס, די אלע די אלע נישט נארמאלע זענען געקומען דא, ס'איז געקומען יידל שלעזינגער און נאך אפאר משוגעים, און מען פראטעסטירט, וואס פראטעסטירסטו, יענער טוט א חכמה אז ער פארקויפט עס, ווייל וויבאלד ער פארקויפט עס האט ער געכאפט א דאלער. די נעקסטע גייט שוין נישט כאפן א דאלער, ס'וועט אראפפאלן די ריעל עסטעיט פופציג פראצענט, ווארט שוין צו. ווייל ווילאנג די יאפיס האבן זיך געדרייט אויף יענעם עק שטאט, און אונז האמיר געווען אין דעם עק שטאט, איז געווען גוט. איינמאל אז זיי האבן שוין אריינגעבראכן די בארדער, איז דאך א מחיה. און איך וויל פארשטיין. מיט יארן צוריק האט נחמן בראך פארקויפט פארדינגען פאר די יאפיס, און די רבנים האבן געמאכט א גאנצן פלאן, און ווער ס'פארדינגט פאר זיי איז א רשע, מקרים זיי האבן אויסגעשטעלט פונקטליך ווי מ'מעג און ווי מ'טאר נישט. אינטערעסאנט. אז נחמן'ס הויז איז ארויסגעפאלן פון די מעפ, ווי? ווייל זעהט אויס די רבנים האבן עס נישט באמערקט, א באנטש לצים. האט נחמן געהאט געלט צו באצאלן, און פון זיין טשעק מאכן די רבנים חתונה, האבן זיי אים געגעבן די בענעפיט, און היינט איז דא דער סאטמארער ראש הקהל, די יאקאבאוויטשעס, זיי טוען אויך די זעלבע, ס'איז דא דא, ס'איז דא דא, ס'איז די טשייניז האבן אפגעקויפט דעם חיים לאקסן'ס. דאס לאנד אויף אן אוקשען, און דער יאקאבאוויטש האט לעבן דעם לאנד, און ביידע בויען זיך יעצט, ער דער טשייניז גייט פארקויפן פאר די טשייניז וואס זיי גייען האבן דארט א בילדינג וואס וועט זיין גלאז פון אויבן ביז אראפ, און די יאקאבאוויטשעס גייען האבן פארקויפן פאר שוין גרויס געלט פאר די אינגעלייט וואס זיי וועלן זיצן פונקט קעגן איבער, און זיי וועלן קענען קוקן די אלע נאקעטע חברה. ווי האט פנחס ניימאן געזאגט? פנחס ניימאן האט געזאגט, מען האט אים געזאגט וואס הייסט האסט פארדינגען פאר א סטודיאו און אינגעלייט האבן דארט באצאלט בלוטיג געלט, האט ער געזאגט זאלן זיי קויפן ווינדאו שעידס, פארשטייסט? ער טאר נישט, הלוואי, וואו איך האב אזא הנאה, הלוואי זאל יעדער האבן שכל, אויף יעדע פיר קארנערס פון ווילימסבורג, לי עוועניו, בעדפארד עוועניו, זאל מען פארקויפן פאר ארטיסטן א הויז. די איבריגע גייט שוין גיין אומזינסט. אזוי איז געווען אין בראנזוויל, און אזוי איז געווען אין אלע שטעט ווי אידן האבן געוואוינט, ס'האט קיינער נישט געקוקט אויפן צווייטן, יעדער האט זיך געכאפט זיין דאלער. און זענען גערעכט אויכעט, וואס האט א איד פון ווילימסבורג? די קינדער נעמט מען נישט אן אין חדר און תלמוד תורה, און די מיידל סקולס נעמט מען נישט אן אין די שולע, וואס האט א איד אז ער וואוינט אין ווילימסבורג? אז זיי קענען זען די מאנקי און די מידל זאליקא מיט אראוניקא וואס זיי קומען אריין אפאר מאל א יאר, דער זיצט דארטן אויפן ביעטש אין פלארידע און דער אנדערער זיצט אין מאנרא.

איטס נאט א פלעיס ענימאר, יו אוטגרו איט, וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול ברוך השם, מען ווארפט ענק נישט ארויס ווי די הינט, מען געט ענק צו פארדינען גרויס געלט, סא דאנט בי עפרעיד יעדער זאל פארקויפן פאר ארטיסט, נישט דא דער רב וואס ס'קען דיר הייסן יא אדער ניין, ווייל דער רב האט זיך קיינמאל נישט געזארגט אז דו זאלסט האבן פסח מצות, און ער האט זיך נישט געזארגט פאר דיינע אנדערע זאכן, געווענטליך ארבעט אזוי אין א שטאט, כ'האב ענק שוין געזאגט אין צייט פון די גמרא געווען א שטאט, מען האט זיך געזארגט פאר יענעם, ס'געווען א וועלפעיר סיסטעם,

און נאכדעם האט ער נאך אונטערגעשריבן אז מיין האטליין איז ניבול פה, פארשטייסט? דאס איז לייזער חיים, און דער איז א יונגערע ברודער, קומען אלץ צו די שפראך, איז וועט זיין וואס וועט זיין, איך זע נישט וואס איז שלעכט, פארקויפטס און אנטלויפטס און מאכטס א נייעם ישוב. כ'בין געווען פאריגע וואך אויף איין טאג אין א שטאט וואס הייסט עטענס דזשארדזשע, איך האב שוין גערעדט פון די שטאט, ס'איז בערך פון אטלאנטע א פינף און פערציג מינוט, ס'איז אזוי א סאבורב פון. פון אטלענטע, אזוי ווי מאנסי איז א סאבארב פון ברוקלין, ס'איז דארטן דא יעצט פאר פופציג, זעכציג, זיבעציג און אכציג טויזענט דאלער די שענסטע הייזער, כ'האב יעצט געזען אינעם מאגעזין וועיר טו ריטייער שרייבן זיי אז דאס איז כמעט נאמבער וואן צו נאמבער טו, כ'דענק שוין נישט אויף צו ריטייערמענט, טעקסעס איז ביליג, אלעס איז ביליג, די לופט איז גוט, ס'איז נישט אווער קראודעד, מ'קען דאך נישט ארויסגיין דא אין די גאס, יעדער האט ארויסגעבויט און. ס'איז שוין ממש נישט דא קיין פלאץ דורכצוגיין, קענסט היינט נישט דורכגיין, למשל איך דאווען אפ אכט אזייגער, מוז איך גיין דורך בראדוועי ווייל איך קען נישט גיין אויף דיוויזשען ווייל אלע מיידלעך גייען אין די גאס, און דא האסטו דאס דער עלעפאנט דא, דער דער ראזענבוים, האט ער דא א בעסמעדרעש אויף דיוויזשען האט ער ארויסגעבויט, און טאמער האט ער נאכנישט גענוג געגנבעט ביים ארויסבויען האט ער נאך געלייגט דעם געיט נאך פינף זעקס אינטשעס ארויסציר, קען כמעט שוין נישט דורכגיין, סא וואס געט אונז וויליאמסבורג? ווייל משה דוד דארף האבן א. א בלאק וואוט, פארטס אויף אנדערע פלעצער, שטעלטס זיך צאם אן אנדערן בלאק וואוט, און טוטס מאכן די געלט. משה דוד האט דאך שוין גענוג געלט, האט דארט א הויז פאר צוויי דריי מיליאן דאלער לעבן מאנרא, ער האט דאך שוין, זאל אן אנדערע אויך אנפילן די טאש. יעצט וויל איך גיין צוריק צו אן אלטע פרשה, מ'האבן שוין גערעדט פון דעם, ס'דא איינער וואס ער הייסט. אהרן טייטלבוים, ס'איז נישט דער סאטמארער רב, ס'איז דא נאך איינער, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא די ספרדישע טייטלבוים, וואס זענען געקומען פון ארגענטינע, זיי האבן דאך נישט געוואלט הייסן א ספרדישן נאמען, שש גז צו די אנדערע נעמען, געוויס סאטמאר רבי'ס טייטלבוים האבן זיך א נאמען געגעבן טייטלבוים, איז דא איינער ר' בערל, געווען א באקאנטער שדכן אלע יארן, האט ער א זון אהרן וואס ער איז אין מיוזיק, און דער איז דא יעצט אויף אים אז ער האט געטאטשט קינדער לעצטנס, קינדער און. ס'איז דא אויף אים שוין צען יאר צוריק געווען אז ער טאטשט קינדער, און ער איז א פירסט קאזין מיט דעם טייטלבוים וואס האט מיך געפרעגט פארוואס איך קום ארויס פון מיין באנגעלאו קאלעני, ער וויל נישט איך זאל קומען, און ער ברענגט דעם ספר תורה, ער וויל נישט איך זאל דאווענען אין זיין מנין, האב איך אים געזאגט אזוי, קודם כל דאווען איך נישט מיט דיין מנין ווייל דו ביסט א פעדאפייל, דו ביסט דעם ר' שקול'ס איידעם, ווידער מיינסטו דאך אז דו מעגסט טון וואס דו ווילסט. פון טאהש האט מען אים שוין געגעבן א וועיגעטאן א שטיין הינטן רב כהן האט מען שוין געזאגט ער טאר בכלל נישט קומען. אפשר דרייסיג קאמפעניס האבן אפגעזאגט די קאפי פון אים ווייל זיי ווייסן ער איז א פעדאפייל. ס'איז דא איינער וואס האט נעבעך געקויפט ביי נעם און ער האט א סטאר און ער אליינס איז א וויקטים פון אים וואס ער האט אים מאלעסטעד אין טאהש יארן צוריק און היינט האט ער חתונה געהאט און ער האט געמיינט ער איז דער איינציגער קאפי דיעלער. עטס פארשטייטס וואס דא טוט זיך? דאס איז א פלא פון א זאך. טייטלבוימען. סקאמבעגס אוו די ערט. אלע חזירים. טרעף איך איינמאל איינעם אין מאנסי, סאיז אויך א זון פון ר' בערל, זאגט ער מיר ער איז געגט, פרעג איך אים וואס סאיז, זאגט ער געדענקסט האסט געהאט איינמאל אויף דיין האטליין איינעם וואס ער געט וואויס לעסענס, ער הייסט ברוך, כ'געדענק אפילו נישט זיין נאמען יעצט, זאג איך יא איך געדענק, זאגט ער ער איז געווען מיין שווער, און אזוי ווי ער האט שוין נישט געקענט טאטשן קינדער ווייל דו האסט אים געהאט אויפן האטליין האט ער אנגעהויבן מיך צו טאטשן, איך בין זיין איידעם, האב איך אים געגעבן אזא שאס אין פיסק, ער האט פארלוירן אלע ציין, און אוודאי האט עס געמאכט נאכדעם מזאל זיך גט'ן. סאו בקיצור, דא איז איינער א חזיר, נאך א חזיר, א דריטער חזיר, די קאזינס, דער וואס ער פארט אויף טאהש, דער וואס איז זיין איידעם ביי ר' שאול באווידער, ער איז אויך א חזיר, און ווער איז דא נישט קיין חזיר? דו גייסט מיך זאגן איך זאל נישט ארויסקומען אין מיין באנגעלאו קאלאני ווייל דו ווילסט נישט איך זאל דא קומען? דו האסט געהייסן א בחור אז ער מוז קומען דאווענען מיטן רעקל? זיין מאמע אוינט פינף באנגעלאוס דארט, אבער איך האב אים געזאגט. קום מיטן בעדינג סוט צום דאווענען. חזירים. סא עניוועי, דער אהרן טייטלבוים האט יעצט זיין פרשה, ווייל מ'האט גביית עדות געווען אז ער איז א פעדאפייל, ער איז א חזיר, ער האט געטאטשט. ס'איז דא דריי קינדער הער איך וואס זענען געקומען פאראויס, און ס'איז דא איינער וואס איז שוין צען יאר צוריק געקומען פאראויס, און וואו דרייט ער זיך? אין באבוב. ער איז א שיינער איד אין באבוב, ער זיצט ביים טיש. און ער קומט דאווענען דארט, יעצט איך הער זאגן, איך נעם נישט קיין אחריות אויף דעם אלעם, אז דעם שבת, אזוי ווי איך בין דאך ארויסגעקומען פאריגע וואך קעגן אים, האט מען אים שוין נישט מקרב געווען, מען האט אים נאכנישט ארויסגעווארפן, ווייל מען מוז דאך גביית עדות זיין, כ'מיין יעדער מוז דאך קומען זעהן צו מען האט עס געזעהן ממש כמכחול בשפופרת אריין, טאמער נישט איז דאך נישט גוט, אבער על כל פנים, מען האט אים שוין נישט מקרב געווען, און מען האט אנגעזאגט די גבאים פון באבוב, זאלסט וויסן, זאלסט ווארענען די קהילה, און דעם רעבען אז ס'איז דא א פעדאפייל און ס'איז דא וויפיל עדות דו ווילסט און זענען מסכים צו קומען זאגן עדות אין פראנט פונעם רעבען אבער בתנאי אז טאמער זיי קומען זאגן עדות און מ'זעהט ס'איז אמת מוז ער פליען פון באבוב. נאר ער וועט שוין לאנג דארט נישט אנהאלטן עניוועי ווייל ווייסט יענער האט אמאל געזאגט צו ס'איז אמת צו נישט איז דאך שוין נישט וויכטיג ס'איז גענוג אז מ'זאגט באבוב זוכט אים נישט ער איז נישט קיין באבוב'ער ער איז א ספרדישער טייטלבוים ווי כ'האב געזאגט לעצטע מאל איז א ספרדישער טייטלבוים קאלט מיך אויף כ'בין נישט קיין ספרדישער טייטלבוים ס'איז נישט אמת. פרעג איך אים, נו איך פארשטיי נישט, איך מיין, און אז כ'האב געזאגט און אז כ'האב נישט געזאגט, און אז דו ביסט געגאנגען און האסט מיר געזאגט קום נישט דאווענען אין א שול וואס איך, מען נעמט פון מיר געלט פאר די שול, ווייל ס'איז א קאאפ, די געלט גייט פאר אלעמען, דאס האט מען געמעגט, נאר דיך טאר מען נישט באליידיגן, דאס איז עס, ספרדישע מענטאליטי, עניוועי, סאו, ס'איז. זייער זייער וויכטיג מען זאל וויסן היינט אז א כלה איז א בתולה איז עס א נס פון הימל ווייל קודם גייט זי דורך דעם שדכן דער שדכן וויל זי זעהן היינט ווילן דאך שדכנים זעהן די יונגלעך מיט די מיידלעך און זעהן אליין איז נישט גענוג ער דארף דאך אראפציען דעם זיפער און זעהן צו אפשר האט ער גארנישט דארט און נאכדעם היינט איז דאך דא די געי מען קען חתונה האבן זכרים מיט זכרים נקבות מיט נקבות דארף ער דאך וויסן צו דאס איז א זכר אנגעטוהן ווי א נקבה צו דאס איז א נקבה אנגעטוהן ווי א זכר מוז ער דאך זיי בודק זיין. און נאכדעם דארף ער דאך זעהן צו סאיז אטום כבתולה דארף ער דאך דאס אויך בודק זיין, וויאזוי איז ער דאס בודק? די גמרא זאגט מאיז בודק אויף א פאס וויין מזעהט צו סקומט ארויס א באבל, ניין ער איז בודק ער גייט אריין באותו מקום, סאיז א שאנדע וואס דא גייט פאר, נאכדעם מוז ער דורך גיין דא ביי שיע דעם פאטאגרעפער, וואס ער האט שוין בועל געווען א כלה בייטאג פון די חתונה, און ער כאפט אן די כלה און ער דרייט זיך אזוי און אזוי און אזוי, wow וואט א פיג הי איז, און נאכדעם מוז ער דורך גיין די מיוזישען אהרן טייטלבוים, און נאכדעם מוז ער דורך גיין די וועיטערער מיטן קעיטערער, יעדער נעמט א ליק, א לוק און א ליק, און עט די ענד אוו די דעי איז עס אן אומגליק פאר כלל ישראל, און וואס האט אויפגעטון די טאטע אז ער האט אויפגעכאוועט וואוילע קינדער? בעיסיקלי גארנישט, ער האט עס אויפגעכאוועט פאר דעם חזיר דוד שיען, אדער פאר דעם אנדערן חזיר דארטן אהרן טייטלבוים. יעצט קוק וואזוי לאפסיידעד די גאס איז, איינער זאגט מיר נחמיה האט זיכער גארנישט געטוהן, זאג איך איך האלט אויך אזוי נישט, נאכדעם זאגט ער אז דער שפיצער האט געוואלט הארגענען א מענטש, זאג איך איך האלט ער האט עס נישט געוואלט טוהן, כ'האלט ס'איז נישט אמת. ס'איז אלץ שקר. סאו פרעג איך יענעם, פארוואס ביי נחמיה ביסטו קאנווינסד אז ס'איז שקר, און פארוואס ביי דעם בחור ביסטו קאנווינסד ס'איז אמת? אויף נחמיה'ן איז דא דרייצן פעלער. דער איז א חזיר, א וועלטס חזיר געווען. א רוסישע פרוי וואס האט געארבעט דארטן אין די אידישע ארגענעזעישן, יונייטעד דזשואיש ארגענעזעישן, האט געזאגט ברבים, ער איז געזעסן פיר שעה איינגעשפארט מיט א מיידל וואס ער האט געזען. נישט מיט די מיידל, מיט א מיידל. פרעגט זי וועלכער מענטש קען זיצן פיר שעה איינגעשפארט מיט א מיידל, און ער זאל נישט טון וואס מ'טאר נישט. דאס איז שוין א רוסישע פרוי, ס'איז שוין נישט קיין פרוי וואס זי קען הלכות יחוד. יעצט קאלט מיך אפ א רב און ער וויל מיר אנהייבן מסביר זיין אז דער האטליין וואלט גוט געווען, ס'דארף זיין מער דברי תורה און מ'דארף נישט רעדן אזוי גרעפיק, איז זאג איך פאר דעם רב, איך וויל דיר עפעס זאגן, ס'האט אמאל איינער געזאגט א דרשה, האט ער געזאגט אזוי, אזכרה אלקים ואהמיה בראותי כל עיר על תלה בנויה, ועיר אלקים מושפלת עד שאול תחתיה, האט ער געזאגט אזוי.

ווייל מען זעט דאך אז ס'איז נישט אזוי. דערווייל אבער אז ניו יארק און פאריז זענען געבויעט און ירושלים איז אין דר'ערד איז במילא דארף איך נישט אנקומען צו א דרשה עיר הייסט לשון התעוררות ס'איז במלואו במילא מובן עיר אלוקים מושפלת עד שאול תחתיה זאג איך דעם רב אזוי מיט יארן צוריק איז געווען א מלחמה ווער ס'איז גערעכט איך צו די רבנים. היינט איז דאך יעדער ברוך השם מודה אז ס'איז געווען זייער זייער א מיעסע קאמיוניטי די אידישע קאמיוניטי און מ'פאררעכט צוביסלעך. איז יעצט האב איך שוין נישט וואס צו נעגאושיעט מיט אייך ס'איז יא צניעות'דיג נישט צניעות'דיג מאכן מער צניעות'דיגער ווייניגער צניעות'דיגער וויל איך עפעס זאגן איר פארשטייט צו דעם? קויפטס אייך אן אפאראט זאלט ריקארדן און מאכטס אייך אויכעט א האטליין פארדרייטס מיר נישט קיין קאפ וואס צו טון ווייל איך ווייס וואס עטס ווילטס עטס שעמטס ענק עטס זענטס אזוי ווי א קאץ וואס איז ארויפגעקראכן אויף א הויעכן טיש עטס ווייסט נישט וויאזוי אראפצושפרינגען. איז וואס פאבירט מען? פאבירט מען די גאנצע צייט אז איך זאל אביסל ווייניגער רעדן קעגן די רבנים, זאל נישט פארציילן וויפיל שייגעץ שטיק ס'גייט פאר אין שטאט, און מיט דעם וועט עטס ענק ווי מ'זאגט דעקן, ניין ניין ניין ניין ניין ניין, איך גיי מיין וועג, עטס וועטס גיין ענקער וועג, אונז דארף מען זיך קיינמאל נישט טרעפן, אפילו עטס זענטס דר'ערדליגערס, עטס האטס אונז פארפירט זעכציג יאר און מער, און עטס וועטס אלע נאך באצאלן פאר דעם א ביטערע פרייז, ס'איז דא אזויפיל טויזענטער נושרים. כ'האב געוואלט זאגן רבותי. איך הייב אן תשובה צו טון, איך האלט אז די רבנים זענען גערעכט, די האטליין איז א קילער, סלערנט אויס קליינע קינדער, אלע מיני סעקשועל אביוז מיט אלע מיני זאכן, און די רבנים האלטן אז קינדער טארן דאס נישט וויסן, און איך האלט עס שוין אן, יעצט גייט ווערן די ניינטע יאר, און איך האלט אז הונדערט פראצענט די רבנים זענען גערעכט. מען טאר נישט האבן אזא האטליין, מען טאר נישט לאזן קינדער עס אויסהערן, די איידיע פון די רבנים איז אז מען זאל לאזן יעדן קינד זאל ווערן גערעיפט, יעדעס קינד זאל פאלן א וויקטעם פאר חזירים, און פאר זיי אויך, ווייל די רבנים זענען די גרעסטע חזירים מיט די מנוולים וואס איז דא, יעצט איך וויל ענק זאגן וואס דא איז יעצט געשען. איך בין געווען אין ארץ ישראל, איך בין ארום געגאנגען זאגן דרשות, איך האב ענק נאכנישט געהאט אפילו צייט איבערצוגעבן איבעראל ווי איך האב געזאגט דרשות, מיט דריי יאר צוריק האב איך געזאגט אין נחלאות א דרשה, איז ארויסגעקומען הונדערט און צוואנציג וויקטימס און ס'איז ארויסגעקומען מען האט איינגעזעצט צוועלף מלמדים דער דרייצנטער האט זיך געהאנגען. ווען כ'האב געזאגט א דרשה אין צפת פאר פיר פינעף יאר צוריק האט עס צובראכן דעם שייגעץ לעזער דארט איז דא איינער וואס ער פירט די צפת'ער קהילה און ער הייסט א ברסלב'ער ער הייסט לעזער קעניג ימח שמו וזכרו. דער לעזער קעניג האט געוויסט אז מ'איז מאנס קינדער, נאר ער האט געמאכט א שווייג ווייל ער האט געוואלט בעקן קנעפלמאכער. און דאס זענען די רבנים, חזירים מנוולים. איך בין נאכנישט זיכער אויב לעזער קעניג אליין איז נישט קיין מניוול. מ'האלט דאך אין איין כאפן רבנים. יעצט בין איך געווען, כ'האב געזאגט א דרשה אין א שטאט, ס'איז אנבעליוועבל. מ'האט מיר געזאגט איך זאל גיין זאגן א דרשה אין מודיעין עלית. פארוואס בין איך געגאנגען זאגן א דרשה אין מודיעין? ווייל איך ווייס דארט איז דא א ישיבה פאר שוואכע בחורים, כ'האב געוואלט איינס פון מיין משפחה דארט אריינגעבן. מען זאגט ער טוט א מורא'דיגע דזשאב, האב איך געזאגט א דרשה וועגן פראטעקטן טשילדרען, שטעלט אייך פאר וואס די דרשה האט געטון, די דרשה האט געמאכט אז ס'איז דא היינט אין צייטונג, און ווער ס'וויל עס זעהן קען עס זעהן אויף מיין טמא'נע כלי, איז שטייט אזוי אז איך האב גערעדט וועגן די גאנצע זאך וועגן חזירים קינדער, איך האב גערעדט וועגן מלמדים, עניוועי איז ארויסגעקומען אז די קינדער האבן געזאגט אז ס'איז דא צוויי בחורים וואס איינער איז אלט פֿערצן און איינער פֿופֿצן. עניוועי, למעשה איז די שטאט הייסט מודיעין עלית, און דארטן איז געווען א מורא'דיגע זאך, א מורא'דיגע זאך, די צוויי בחורים פון פערצן און פון פופצן האבן מאלעסטעט הונדערטער קינדער, זיי פלעגן אריינרופן די קינדער אין וואלד ווייל ס'איז דאך דארט דא אסאך וועלדער, ס'איז דא טאלן מיט בערג, האבן זיי זיי אריינגערופן אין וואלד און זיי האבן אפגעהארגעט הונדערטער קינדער, ס'איז אזא מין חורבן אז ס'איז אנבעליוועבל, די צייטונג שרייבט ס'איז ממש אנבעליוועבל. יעצט ווי אלט זענען די קינדער וועם מען האט מאלעסטעד, שטייט קלאר אין צייטונג אז זענען א גרויס טייל זענען אונטער צען יאר אלט, ס'האט זיי אריין געטראגן אין באהאלטענע פלעצער און דארטן האט מען זיי מאנס געווען האט מיט זיי געטון כל דבר אסור, משכב זכר, מציצה בפה, עניטינג דעט יו קען טינק אוו. יעצט די צוויי בחורים האט די פאליס שוין געשטעלט אויף האוז ארעסט, און זיי ווילן יעצט וויסן ווער ס'האט די קינדער אין דר'ערד געלייגט אז זיי האבן געוויסט וואס צו טוהן מיט אנדערע, און יעצט ס'איז דא גרויסע חקירות. יעצט הייבט זיך אן א מעשה, ס'איז דא דער סגן נציב דודי חיון וואס ער איז פון די מפקד פון תחנת בנימין, זאגט ער אז זיי גייען ארום צו די עלטערן און ז' טרייען געוואויר צו ווערן וואס דא גייט פאר און וויפיל קינדער ס'איז דא פגועים, נאר וואס ס'איז אן אנבעליוועבל זאך, ער זאגט ס'איז זייער פארפלאנטערט און ס'איז זייער הייקל, פארוואס? הע הע, ווייל די רבנים זיי ווילן נישט נחום ראזענבערגס האטליין, ימח שמם זאלן אלע אייננעמען א מיתה משונה די רשעים, זיי ווייסן מען הרג'ט אפ קינדער און זיי לאזן עס צו, אדער פאר אפאר טאלער אדער ווייל זיי האבן א לאנגע ערווה און זיי קענען עס נישט קאנטראלן, יעצט ווילט עטץ נחום ראזענבערג זאל צומאכן, האט אויסגעלערנט קינדער, נישט ביי די צען דארף מען זיי אויסלערנען, ביי די צוויי יאר דארף מען זיי שוין אויסלערנען, דער איז נאט. טינג ראנג! ווען די קינדער וואלטן געוואוסט און וואלטן געווען אימיונד, און די טאטעס וואלטן זיי אנגעזאגט מ'טאר נישט גיין מיט קיינעם אין א וואלד און אין א פעלד און מ'טאר נישט ארויסנעמען דעם די ערווה און מ'טאר נישט קוקן אויף יענעמ'ס ערווה און יענער טאר דיר נישט שטופן די ערווה און מ'טאר נישט אראפציען די הויזן און אז יא זאלסטו יענעם שפייען אין פנים און לויף אוועק און שריי וואלט מען שוין גערופן די פאליס ווייסט וויפיל יאר צוריק? אכט אדער ניין יאר צוריק? עניוועי רבותי איך וויל ענק זאגן, דערשרעקט ענק נישט, דער האטליין האלט ביים אנהאלט מערצעשעם, און איך זוך קאמפעטישן נאך אפאר מענטשן זאלן עפענען האטליינס, מען זאל עפענען איינס אויף עברית, דאס זעלבע וואס איך זאג אויף עברית, כ'וועל אים נישט טשארדזשען קיין געלט, ווייל ס'איז א שאנדע וואס ס'גייט פאר, ס'איז א אנבעליוועבל שעים, יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך. אונזער הייליגער רבי האט געהאלטן מען טאר נישט נעמען קיין געלט פון די מדינה, און ער האט געהאלטן און ער האט געמיינט אז ער נעמט אויך נישט קיין געלט דא פון אמעריקע, הי וואס ראנג ווייל מען האט דאך אים פארפירט, אבער למעשה וויל איך ענק זאגן, איך האב ענק אייביג געזאגט, אונז האבן מיר נישט קיין פראבלעם ווער ס'איז דער דיסטריקט אטוירני, ווער ס'איז דער קטיגור, דער סניגור, אונזערע קינדער דארפן זיין אויסגעלערנט. מיין האטליין איז געמאכט אויף אויסצולערנען, איך בין נישט דער וואס איך זעץ איין, איך זאג יענעם גיי און זעץ איין, מ'האט דיך געטאטשט, גיי און זעץ איין, איך בין דען דארט געווען צו וויסן צו ס'איז אמת צו נישט, זאג איך פאר יעדן איינעם, קינדער מוז מען לערנען, ווייל טאמער גייסטו נישט לערנען, איך האב גארנישט אז מ'האט אפגעהארגעט קינדער און נאכדעם האט מען זיי איינגעזעצט, וואס האב איך? וואס האמער אונז אז נחמיה זיצט צען יאר צו צוואנציג, ער אפיעלט, ער טוט, ער לעבט נישט רואיג דארט, וואס האמער אונז פון דעם? דערווייל איז דא צענליגע מיידלעך וואס זענען וויקטעמס, ס'איז אפילו דא עפעס א קרוב משפחה מיינע, נישט קיין נאנטע, א צוגעקומענע, וואס זי שרייט זי איז אויך א וויקטעם פון דעם, זי האט חתונה געהאט, זי האט א מיזערעבל לייף, דער מענטש איז געווען א חזיר, א קלעסי-קלעסיפייד חזיר. האב איך געזאגט מ'דארף לערנען די קינדער, און נאכדעם האב איך אלץ געזאגט אזוי. די וועלט וויל אז ס'זאל זיין זנות. איי ס'וועט אונטערגיין? דער דור המבול האט אויך נישט געקערט, נח האט זיי געווארנט דעי קודנט קעיר לעס. יעדער וויל זיך נאכגעבן די תאוות. דער אייבערשטער האט אריינגעגעבן אין יעדן מענטש א הויקער אז ער האט א תאווה נאך זנות. דאס איז די גרעסטע תאווה וואס איז דא. ס'איז דא נאך א גרעסערע תאווה וואס דאס איז געלט. ר' נחמן זאגט אז געלט איז א גרעסערע תאווה ווייל זנות ווייסט ער ער טאר עס נישט טון, געלט קען ער טענה'ן איך דארף האבן נאך געלט ווייל איך ווייס נאך נישט וויפיל קינדער כ'ל האבן וויפיל אייניקלעך, אבער למעשה זנות. געזאגט, איז די גרעסטע תאווה וואס יעדער האט, והא ראיה, יעדער זאל זיך אהער נעמען אז ער איז העכער זעכציג און ס'האט שוין נאכגעלאזט די תאווה, טראכט היינט איבער צו דו וואלסט דיך געשטעלט אונטער די חופה, צו דו וואלסט געגאנגען אנהייבן א לעבן, צו דו וואלסט געגאנגען מיט די אלע פראבלעמען וואס דאס איז צו ברענגען קינדער אויף די וועלט און זיי אויסצוהאלטן אויף די וועלט, ווען נישט דאס וואס איז דא די תאווה וואס האט רעגירט אויף דיר, טראכט צו דו וואלסט עס געטון, וואלד יו דו איט טאדעי? זיכער אז נישט, ס'דא וואס מענטשן וואס יא, ס'דא מענטשן וואס ביי די זעכציג און ביי די זיבעציג זענען זיי נאך אזוי ווי יונגע חברה פון אכצן און ניינצן.

איז למעשה איז אזוי, איך זאג שוין לאנג, וואס די גוים ווילן איז אז מען זאל קענען האבן זנות מיט וועמען מען וויל, מיט א יונגל, א מיידל, מיט א דאנקי, איינעם האט מען איינגעזעצט ער האט געהאט זנות מיטן דאנקי, מען האט עס געזען אויף א ווידיאו קעמערע, דאס איז וואס זיי ווילן, זיי ווילן, זע די גמרא ברענגט דארטן אז ס'איז געווען איינער ער האט געמאכט מיט א מיט א טויטע בהמה האט ער געמאכט משכב זכר. as long as it's meat און מען קען שטופן. ס'איז א שאנדע. ס'איז א שאנדע פאר מענטשהייט. דאס דער רמבם ברענגט צו אריסטו כי חוש המישוש חרפה לנו איז די רמבן זאגט אז ס'איז נישט ריכטיג ער האט געמאכט די אגרת הרמבן וועגן די הייליגקייט פון קדושת הזיווג אבער למעשה עט די ענד אוו די דעי וואס די רמבם מיינט צו זאגן איז אז דאס נעמט אוועק די מענטש פונעם גלייכן געוויכט מענטש קען האבן קינדער אייניקלעך ס'ג. פעלט אים גארנישט, עווריטינג הי העז מעיד פאר הים, נעמט ער אריין א סעקרעטערי, גייט ער און ער מאכט מיט איר וואס מען טאר נישט און נאכדעם ברענגט עס אים אראפ מיט די גאנצע משפחה, דאס איז ס'איז א הויקער וואס יעדער מענטש האט, אבער איך האב דעמאלטס געזאגט אז אונזער מלחמה איז אז מען זאל נישט לאזן אז מען זאל טאטשן קינדער, ווייל ס'הייבט זיך אן אזוי, ביי די זיבעצן, מען האט שוין געלאוערט פון איין און צוואנציג אויף זיבעצן, זיבעצן הייסט שוין קאנסענט. מעג שוין האבן סעקס מיט א מיינער פון זיבעצן, מיט א אינגעלע און מיט א מיידל. יעצט ארבעטן זיי זיך אריין אויף זעכצן, נאכדעם וועלן זיי ארבעטן אויף פופצן, נאכדעם וועלן זיי ארבעטן אויף פערצן, נאכדעם אויף דרייצן, און לויט וויאזוי די וועלט גייט, וואס די וועלט זינקט, און יעדער וויל דאך זיין א פאליטישאן, איז במילא עווענטשעלי עט עס איינברעכן. האב איך געזאגט יארן צוריק, איי פארוואס. איז בין איך מיך מוסר נפש און מען שלאגט זיך? האב איך מסביר געווען זייער פשוט, בין איך מיך מוסר נפש און איך שלאג מיך ווייל איך וויל נישט מען זאל אראפפארן מיט איין שוואונג פון אויבן ביז אראפ, ס'זאל כאטש דויערן אסאך יארן, דער אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו גיי אראפ ווייל סרו מהר מן הדרך, שרייבן די ספרים וואס איז דער סרו מהר, וואס א חילוק צו ס'איז מהר צו ס'איז שטייט צו ס'איז שנעל, דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו זיי איז נאך אן עם קשה עורף. ווען איך זאג זיי עפעס ווילן זיי נישט הערן, פלוצלינג אויף צו זינדיגן איז עס סרו מהר מן הדרך, ווען ס'גייט כאטש שטאט וואלט מיך שוין נישט אזוי געבאדערט, זאגט דער אייבערשטער דער מהר, דאס איז א מורא'דיגע בראך, דאס זעלבע אויך, וואלט שוין געקענט האלטן היינט אז מ'קען טאטשן יעדעס קינד פון א יאר אן און העכער, נאר מ'שלאגט זיך און מ'שלאגט זיך און ס'דויערט, אזוי ווי ווער ס'געדענקט מ'האט זיך זייער שטארק געשלאגן וועגן די געי, עד קאטש מיט די אלע חברה, וואס איז אבער געווען? מען האט עס געשטופט כאטש פערציג פינף און פערציג יאר, היינט איז עס ליגעל, און שטעל דיר פאר ווען ס'וואלט געווען ליגעל פערציג יאר צוריק, היינט ווען א בחור גייט מיט א צווייטן אין מקווה און טוט מיט אים כל דבר אסור און זענען ביידע אַכצן יאר קענסטו זיי גארנישט זאגן, ער קען אפילו אריין קומען אין בית מדרש און עס טון און דו קענסט אים נישט זאגן גארנישט, נאר דאס האמער אונז ערלעדיגט ווייל ווען אונז האמער זיך געוואלט שלאגן אז מען זאל עס נישט פעסן די לאז איז געקומען סאטמאר און די אגודה מיט די אלע גוט מאכערס וואס זיי זאגן אז זיי טוען גוטס פאר די תורה, און זיי האבן געזאגט יא מען זאל יא וואוטן, קודם קריגט ער אפאר טאלער, און נאכדעם קומט עזרא פרידלענדער און ער האט זיין מיינונג, ס'איז אלץ גנבים בלאפערס, דער עזרא פרידלענדער איז דעם רבינ'ס נעפיו, וואס דער גבאי האט אויסגעהערט פונקטליך וואס מען רעדט, און נאכדעם ווען ער איז אריינגעקומען האט ער געמאכט א גאנצע סטארי אז ער זעהט אלעס אין הימל, דו רעדסט דא פון קרוקס, פון פארברעכער. עניוועי, ס'דא איינער וואס ער הייסט טעד קרוז, דער טעד קרוז איז א סענעטער, און ער איז א פרעזידענטשעל קענדידעיט פאר די ריפאבליקען פארטי, און הערט וואס דא גייט געשעהן, הערט הערט וואס דא גייט געשעהן, וואטש ענד סי. יעצט דער טעד קרוז האט א טאטען, וואס דער טאטע זיינער איז א גלח, ער הייסט ראפאיעל קרוז, ער האט יעצט געזאגט א פייערדיגע דרשה וואס די גאנצע אמעריקע איז אויף דערמיט, זעט אויס זיי האבן נישט געהערט מיין האטליין ווייל די רבנים לאזן נישט מ'זאל הערן. טעד קרוז'נס טאטע דער גלח האט געזאגט אז די LGBT, דאס מיינט חתונה האבן זכרים, זכרים און נקבות נקבות, עקטיוויסטס וויל פוש טו ליגעלייז פעדאפיליע, און דאס איז פארשריבן היינט אין אלע צייטונגען, ער האט עס געזאגט ברבים אין א רעדע אין סאלט לעיק סיטי, דאס איז אין יוטא, און ער האט געזאגט מען דארף וואטשן ווייל ס'איז א פייער אין די גאס אויב דאס גייט אדורך. זאגט ער אונז האמער ביכער אויף סטעטשוערי רעיפ, אונז האמער ביכער אויף אלעם, אבער נאך דעם געזעץ, נאך די LGBT רייטס, וועט מען אפילו נישט קענען אינדייטן יענעם. ווייל דער חזיר וועט שרייען איך האב מיינע רעכטן, און נאכדעם איז געווען דארטן ביי די דרשה א גלח וואס ער הייסט מארטין, ער איז פון דעיטאן אהייאו, און ס'איז געווען א גרופע וואס זיי הייסן פראטעקט די אינעסענטס, זיי שלאגן זיך אז מ'זאל פראטעקטן די קינדער. יעצט מ'גייט אנהייבן צו וואוטן אין גאנץ אמעריקע און מאכן רעפערענדומס אז מ'זאל סטאפן די לאו כאטשיג ס'איז שוין דורך, אין אמעריקע גייט אזוי, ס'קען דורכגיין און מ'קען צוריקציען, די סטעיטס קענען זיכער צוריקציען. ס'איז געווארן א מורא'דיגע מאוומענט, ווייל דאס וואס איך האב ענק געזאגט מיט פֿינף זעקס יאר צוריק, אז עס גייט קומען א פוינט ווען מ'וועט אראפנעמען נאך א יאר, נאך א יאר, נאך א יאר, און די סוף גייט זיין, עט די ענד אוו די דעי, גייט מען קענען מאכן משכב זכר אין יעדע מקווה, אין יעדע גיי באר, אין יעדן טוילעט, און אין יעדן בית מדרש, און אין יעדן קירכע, און אפילו אינמיטן א פארק, ווייל זיי האבן זייער רעכטן. סאו ברוך השם אבי מען דערהערט שוין מיין שטימע. יעצט, דער גלח האט ווייטער מסביר געווען אז אנפארטשענעטלי ווער ס'האט קינדער אין פאבליק סקול האבן א ערנסטן פראבלעם. פארוואס? ווייל די פאבליק סקולס איז דאך אויסגעשטעלט לויטן געזעץ. זאגט ער אזוי, איף יו העוו טשילדערן אין פאבליק סקול לאזט דיר צוויי בריירעס.

אין רעלידזשעס סקולס דעט אפאוז די LTBG law. ס'איז מורא'דיג. פארשטייסט? זיי ליידן אויכעט שוין, זיי הייבן שוין אן צו זעהן, ווען איך האב געשריגן, איך בין געווען א מענטש אליינס, און כ'האב געשריגן אין די מדבר, האט יעדער געלאכט, וואס איז דאס מיר נוגע, וואס איז דאס מיר נוגע, יו דאנט אנדערסטענד, אויב די לופט איז פארפעסטעט, אז יעדע פאבליק סקול רעדט אזוי, און אין די פרייוועט סקולס אויכעט אזוי, ווייל קודם די מלמדים זענען אינטערעסירט אז ס'זאל אנהאלטן. און אין יעדע סקול אפילו ביי תלמוד תורה'ס איז דא גוי'שע סקול טיטשערס און אזוי ווייטער, און ממילא זענען מיר אלע אויף צרות. יעצט ס'איז דא א ארגענעזעישאן וואס הייסט די ווארלד קאנגרעס פאר פעמיליס, דער ארגענעזעישאן פון ווארלד קאנגרעס פאר פעמיליס ווילן אז ס'זאל זיין שיינע פעמיליס ווייל מיט צוויי זכרים קענען קיין שיינע פעמיליס נישט געשען, זיי האבן גענוצט דעם מיסטער קרוז'נס סטעיטמענט, און זיי זאגן אז אמעריקע איז נישט נאר די איינציגע לאנד, ליידער די גאנצע וועלט איז היינט אזוי מין פארזונקען, ס'איז שוין נישט דא קיין פלאץ צו וואוינען נארמאל אויף די וועלט. יעצט די צייטונגען ברענגען נאך די גאנצע פרשה, און ס'דא יעצט אין צייטונג אז די ארגענעזעישאן ווארלד קאנגרעס אוו פעמיליס האבן אויפגענומען זיין דרשה מיט מורא'דיגע התלהבות, זיי זעען דאך אז ס'איז צרות. אפאר מנובלים ווילן טוהן מנובלות האט מען געפעסט לאוס און אבאמא זאגט אונז נאך אז אלל סטעיטס שוּד מעיק שור דעט דעי פעס דיס LGBT לאו יעצט זאגן זיי ס'איז געווען א גרויסע אסיפה ס'איז געווען טויזענטער מענטשן און זיי האבן געזאגט טען יערס אגאו פיפל קאָד סעי די האָמאָסעקשול מאָוומענט איז קאמינג טו אמעריקע יעצט היינט זאגט מען איטס ארעדי היער, און וואס גייען זיי טוהן די מענטשן וואס ווילן האבן קלין קאמיוניטיס, אדער ווייל זיי ווילן סתם אזוי האבן קלין קאמיוניטיס, אדער ווייל זיי לערנען די בייבל, זיי זענען גלויביגע גוים, איז אנבעליוועבל. יעצט זיי ברענגען דא די ווארלד קאנגרעס אוו פעמילי זאגן זיי אז דער ראפעיעל קרוז וואס ער הייסט זייער א חשובער גלח ביי זיי האט געמאכט די רימארק ביי א קאנפרענץ וואס איז דארט געווען דריי טויזענט מענטשן פון די גאנצע וועלט, קומען גלחים מיט מיט מיט פירערס אנשי ציבור און נאך זיין דרשה זענען זיי אלע געווען ממש געשאסן און זיי זאגן ס'איז זייער שווער עס צו פייטן יעצט ווייל האמאסעקשועליטי איז שוין צוואנציג יאר אין די היסטערי און צוביסלעך טוט עס יעדער אוקעיען. יעצט ביי די רעדע איז אויך געווען איינער פון ענגלאנד און ער איז האט געהאט א דרשה געזאגט אין יער טווענטי טורטין און ער האט גערעדט צו גרויסע עקטיוויסטס וואס זיי האבן געפייט אז די סאדאמי לאו פון על דזשי בי טי זאל נישט דורך גיין איז בקיצור איז ער דארט געווען און דאס איז געווען זיינע ווערטער אין יער טווענטי טורטין. שוין א מעשה פאר צוויי יאר וואס זיי זאגן אז ס'הארגעט אפ די גאנצע יוגנט פון די גאנצע וועלט, און ער האט דעמאלטס געזאגט אז האמאסעקשועליטי וואס דאס איז אמאל געווען א זייער א מיעסע זאך און ס'אפילו נישט געקומען צו א קאנטראווערשל אישו, היינט איז עס געווארן ממש א וועי אוו לייף. זאגט ער אזוי, דיס העז סאם אוו די גרופס קי פלעיערס וואנדערינג איף די ניו ריאליטי

יעצט ס'איז דא געוויסע שטעט און לענדער וואס מען לאט עס נאכנישט, ער זאגט למשל אין רוסלאנד האמאסעקשואליטי פראפעגאנדע האט מען געבענט אין יער טווענטי טוועלף, ס'איז געווען גאנצע אויפשטאנד דארטן און מען האט צודריקט, אדער אין טווענטי פארטין האט מען אין ניידזשיריע געבענט די לאו, נו, קען מען אונז גיין וואוינען אויף די אלע פלעצער? יעצט ס'איז דא ארגענעזעישאנס אזוי ווי ס'איז דא איינער וואס איז א נעשאנעל ארגענעזעישאן פאר מערידזש וואס זיי שלאגן זיך קעגן דעם, ער זאגט ער אז זיי ליידן אזויפיל פראבלעמען פונעם דרוק פונעם פרעשור וואס אלע ארגענעזעישאנס וואס זענען פרא די על טי בי דזשי לאו מאכן אן, סאו ס'איז אזוי ס'איז נישט אז דו ווילסט קענסטו זיין א געי און אז דו ווילסט נישט מוזטו נישט, דו מוזט, אזוי ווי צום אגב דא מענטשן האבן נישט געוואלט באקן קעיק פאר די חברה, זיי האבן נישט געוואלט מאכן פיקטשערס פאר די חברה, האט מען זיי געסוט מיט גרויס געלט. יעצט ווען מען האט געענדיגט די רעדע, און אלע טויזנטער מענטשן האבן דאס געהערט, האט מען עס געענדיגט אזוי, איי עם עט די ווארלד קאנגרעס אוו פעמיליס טו פוש בעק עגעינסט

ענד פאדערס. על כל פנים, פארוואס ברענג איך ענק די גאנצע זאך? דאס האב איך דאך שוין געזעהן מיט אסאך יארן צוריק, ווייל כ'האב אסאך צאמגעליינט און כ'האב געוואוסט וואס די חברה ווילן, כ'האב ענק אפילו געזאגט אז אין מיין שטאט וואו איך וואוין אין טעקסעס איז דא א גרופע וואס זיי זאגן אפן אונז וויל מיר האבן סעקס מיט קינדער, מיט די אינעסענטס, און אונז וויל מיר אז מ'זאל פעסן די לאו, מ'מעג. יעצט, יעדע געדאנק דויערט נאר צייט, ס'נישט א זאך וואס ס'גייט פארפאלן. ווען מען זאל זאגן אז מען זאל פאסטן נאך א טאג יום כיפור עט עס גיין סאוער, אבער צו זאגן אז מען מעג זיך אויסטוהן נאקעט אין בית מדרש און מען מעג טוהן מיט יעדן וואס מען וויל, איטס גאנע גאו גוד, ס'איז נאר א מעטער אוו טיים, אין דברי יואל'ס צייט וואלט עס נישט געארבעט אין ברך משה'ס וואלט עס שוין געקענט ארבעטן אין אהרן זלמן לייב'ס קען עס אויך שוין ארבעטן, אין מענדעלע'ס צייטן עט עס זיין א מותר לכתחילה, ווייל ער אליין טוט עס. שמעון זאב מייזעלס האט יעצט געזאגט א גרויסע דרשה און ער האט גע'דרש'נט און ער האט גערעדט. שמעון זאב דו האסט פארגעסן אז דו האסט נישט געקענט פארלערנען הלכות ד' מינים ווייל דו ביסט געווען ביזי איבערבעטן א פרוי וואס דו האסט זי אראפגעשלעפט אויף קווינס און געזאגט דו ווילסט רעדן מיט איר ווייל איר מאן דאווענט נישט מיט מנין צו ער גייט ער האט נישט קיין שיעור. דו האסט פארגעסן וואס דו האסט געטון? דו גייסט זאגן דרשות? דרשות זאלסטו זאגן פאר דיר. סאו אין די צייט מענדעלע חזיר, נאכדעם איז דא אהרן מרדכי פון בעלז א פעדעפייל, און נאכדעם איז דא סרול האגער א מצרי, נאכדעם איז דא מענדל סרול האגער א מצרי, דער פון ארץ ישראל, סרול האגער פון ארץ ישראל'ס ברודער, דו רעדסט דא פון יעדן רב איז עס אזא חזיר? סאו, עס זעהן וואס דא גייט געשעהן. סאו איך דאנק זייער שטארק פאר די אלע וואס האבן מיר געשטערט, איך דאנק ענק מורא'דיג, נאר עטס ווייסט וואס, דער אייבישטער עט ענק אזוי ביטער באצאלן, דער רבי האט אייביג געזאגט אין די דברי יואל, משיח עט ווייזן אויף יעדן מענטש דו האסט מיר געהאלפן קומען און דו האסט מיר געשטערט, איך האב עס געהערט, איך האב געגלייבט אז דער רבי זאגט עס אמת, אבער איך האב עס נישט געקענט פארשטיין, ס'הייסט אויף יעדן מענטש עט ער ווייזן? יא! אז קיינער האט נישט מוחה געווען ווען סאטמאר און אגודה האט זיך אריינגעשטעלט צו די געי לא, קוק וויאזוי די וועלט איז געפארן, עט מען אויף זיי ווייזן, עטס האטס עס געטון, ס'איז ממש א שאנדע וואס דא טוט זיך, און איך האב דאס געזען, איך האב געוואלט אז יעדער זאל צוהעלפן, האט עטס נישט געוואלט, אבער דער אמת איז, דער סוף וועט זיין אונז גיימיר געווינען, כ'על ענק זאגן פארוואס, ווייל דא גייט זיין איינס פון צוויי זאכן, אדער עט עטס תשובה טון, וויטש איי דאונט טינק איטס גאנע בי פאסיבל, אדער עט דער אייבערשטער מאכן, גפרית ומלח שריפה כל ארצה, עטס מיינטס אז היינט צו פארברענען זעקס מיליאן אידן דארף דויערן פינף יאר? א נעכטיגן טאג. די גאנצע וועלט מיט די אכט ביליאן מענטשן קען דויערן צו פארברענען ווייניגער ווי א שעה. מיט איין היידרעדזשין באמבע איז אפגעווישט אלעס און פארסמט אלע וואסער. און דאס גייט געשען. און ווער איז דער שולד? די אלע וואס האבן צוגעהאלפן פאר די גוים, און עס געמיינט צו שלאגן זיך מיט נחום ראזענבערג, שלאגסט דיך נישט מיט מיר, ס'איז דיינע קינדער, דיינע אייניקלעך, ס'איז דיינע פיוטשער דורות, און אז דער אייבישטער עט אונז אלע אפווישן חלילה, עט נאך אלץ זיין א חילוק צווישן דעם וואס האט מיטגעהאלפן צו דעם וואס האט נישט מיטגעהאלפן, ווער עס האט מיטגעהאלפן, אז צו ברענגען די אלע גזירות רעות, די עלן נישט בלייבן מיט קיין תקומה, און די אנדערע עט דער אייבערשטער ארויף לייגן אויף זייער שטערן, אויף זייער מצח, א סימן, און דער מלאך המוות וועט אויף זיי נישט שולט זיין, און דער חבלי משיח וועט אויף זיי נישט, ווי מען זאגט, זיין קיין עול, פארקערט, זיי עלן עס דורכשווימען גרינג.

סייד האט אים געהארגעט אינעם באס. זייער פיין. כ'האב מיך נאכגעפרעגט ביי פראפעשענעלס, די וואס זיי דרייוון די קאוטש באסעס, נישטא אזא זאך ווייל די לופט גייט ארויס אינגאנצן אין די בעק, און אויב ס'זאל זיין קארבן מאנאקסייד וואלט יעדן טאג געשטארבן דרײַ מענטשן אויפן באס. נאר דאס איז די אלטע זאך. יעצט הייבט מען אן, מ'האט איינגעשפאנט די אלע שקצים, די הצלה, די שומרים, חסד של אמת, די אלע חברה האט מען יעצט איינגעשפאנט זאל זאגן ליגן. יעצט איך וויל ענק פארציילן א מעשה. ווער ס'הערט אויס מיין האטליין אסאך יארן ווייסט ס'דא א איד וואס הייסט נתן גליק ער געט לעסענס וואויס לעסענס איך וואלט אויך געדארפט גיין צו אים ווייל אסאך מאל האב איך שוין נישט קיין כח אזויפיל צו רעדן איך וואלט אויך געדארפט גיין צו אים איך גיי נאר נישט צו אים ווייל ס'איז געווען א פרשה מיט די משפחה וואס ס'איז ארויסגעקומען אז ער האט מאלעסטעד עטליכע פון די משפחה דוב הייקינד איז געווען דעמאלטס פארמישט דוב הייקינד האט מיך אויפגעקאלט ער האט מיר געזאגט איך האב מיט אים גערעדט. און איך האב אים געבעטן ער זאל גיין פאר א ליי דיטעקטער און ער האט נישט געוואלט גיין, און נאכדעם איז געקומען אסאך פון זיינע נעפיוס און זיי האבן געזאגט אז ער האט זיי מאלעסטעד, אז במילא זאגט ער איך קען אים רואיג ארויפלייגן אויפן האטליין ער וועט מיך בעקן. נאכדעם איז געוען א מעשה אז דער בחור האט געזאגט פאר א מומע און איז געווען אייביג דיפרעסט, עס פלעגן צוזאם קומען אסאך דרייווערס געפארן למשל אויף אטלענטיק סיטי, איז די דרייווערס קומען זיך צוזאם און מען רעדט ער האט קיינמאל נישט. געגאנגען מיט קיינעם, ער איז אלץ געווען פאר זיך א דעפרעסטער מענטש, אפאר וואכן צוריק איז ער געווען ביי א פעטער ביי א חתונה, איז ארויס געגאנגען, פרעגט אים איינער וואס גייסטו ארויס, זאגט ער ווייס איך וואס האב איך פון מיין לעבן דרײַ און דרײַסיק יאר, ער האט געזאגט פאר זיינס א מומען און איך נעם זעכצן א האלב טויזענט מיט פֿינף הונדערט און דרײַ און דרײַסיק דיסקלעימערס, אבער ער האט געזאגט פאר זיין מומען אז דער אייגענער טאטע נתן גליק האט מיט אים געטוהן זנות, אזוי האט ער געזאגט, און דאס דיס גאוס בעק א לאנג סטארי, ס'טוט זיך שוין צוויי דריי יאר. ער האט האט מען אים גענומען אינעם אינטערסטעיט, ס'האט געדארפט הייסן אז די פארט אוטאריטי קומט אריין, למעשה איז געקומען עפעס א גרויסע רבי האט אינטערווינט און געהייסן ער זאל אפלאזן דעם קעיס, און אזוי פארט די זאך ווייטער. יעצט ברוך המקום שהרגה, געלויבט זיי דער אייבערשטער האט דעם יונגל געהארגעט, ווייל ער האט קיין לעבן נישט געהאט, וואס דארף ער זיך פלאגן נאך צוואַנציק דרייסיג יאר, אבער ווער איז געווען דער שולד? דער אייגענער טאטע נתן גליק, פונקט אזוי ווי. ווער ס'געדענקט די מעשה. ס'איז געווען דער איינער שמואל בורגער, וואס האט מאלעסטעד זיין זון, און דער זון איז געשטארבן, ער האט זיך אראפגעווארפן פון א זעקסטן פלאר אין בארא פארק, יא, ברוך השם, דעיר פעינג די פרייז, און אויב נאך בורגער און חפץ חיים ביי מיין זון, ביקאוז אויף אים האט מען געלייגט תפילין, תפילין האט מען געלייגט, דו שייגעץ דו, און דאס איז די זעלבע סטארי וויאזוי איך זעה עס, איך נעם דיסקלעימערס ווייל ווען איינער וועט מיר זאגן פרואוו איט. איך האב מיטגעהאלטן דעמאלטס די קעיס, צוויי דריי יאר צוריק, איך האב עס געהאט אויפן האטליין, אז מען האט געוואלט דעם נתן גליק איינזעצן, און ער האט אנגעהויבן צו שרייען פאר יעדן, ס'איז א פעמילי פייט מיט עפעס ריעל עסטעיט, א ירושה, א מעשה א בוידעם. וועל, איט לוקס לייק ס'איז מער ווי א פעמילי פייט, איטס א פעמילי מאלעסטעישן אנפארטשענעטלי, און נעבעך דאס איז די ענדע, אזוי לאזן זיי אויס. יעצט, ווען אונז זאמער זיין ערליך, און אונז זאמער באמת ארויסקומען מיטן אמת, עט ליעסט אז ס'איז דא אלעגעישאנס, דער גייט דען שוין נישט דעם טאטן קענען איינזעצן און קומען טעסטיפייען, באט עט ליעסט מ'זאל זאגן אז ס'איז דא אלעגעישאנס, אז ס'איז דא אלעגעישאנס איז כאטש אויף אזויפיל אז ווי מ'זאגט מ'וועט זיך נעמען די קאמיוניטי אין די הענט אריין, אבער אויב ס'איז אפילו נישט דא קיין אלעגעישאנס ס'איז סתם קארבן מאונאקסייד, נו קען מען דאך ווייטער מאלעסטן אייגענע קינדער, און דאס איז וואס טוט מיך מורא'דיג וויי. ווען עטס קומט'ס כאטש ארויס מיטן אמת וואלט גוט געווען. ס'איז געווען אמאל איינער געווען א גרויסע בעל עבירה האט ער געבעטן א תיקון האט אים דער רבי יודא החסיד געזאגט זאלסט דיך אונטערנעמען זאלסט קיינמאל נישט זאגן נאר אמת נישט קיין ליגנט האט ער זיך געטראכט דאס איז דאך א מחיה אז איך קען גיין צו זונות איך קען מחלל שבת זיין איך קען פרעסן העם און פארק איך נאר נישט זאגן קיין ליגנט נאו פראבלעם זיך אונטערגענומען ער גייט ארויס פון רבי יודא החסיד'ס בית מדרש און ער גייט אריין צו די ערשטן סטאר וואס פארקויפט טריפות. מאכט ער א חשבון אז איכ'ל דא עסן טריפות, מ'וועט מיך זען ארויסקומען מ'גייט מיך פרעגן האסט דא געגעסן? אמאל וואלט ער געזאגט ניין איך בין נאר אריינגעגאנגען ווייל כ'האב געוואלט זען וויפיל אזייגער ס'איז, אבער אז כ'האב מיך אונטערגענומען נישט צו זאגן קיין ליגנט אז כ'וועל דאך מוזן אויסזאגן דעם אמת כ'האב געגעסן דא, האט ער זיך פורש געווען. די זעלבע האט ער געהאט א נסיון מיט א שיקסע, און ער האט אויך געזאגט און טאמער מ'וועט מיך כאפן וואס זאל איך זאגן? ליגנט טאר איך דאך נישט זאגן, בקיצור ער איז געווארן א צדיק גמור. רבותי אונזער קאמיוניטי קען נאר דעמאלטס האבן אן עקזיסטענס אז ס'וועט זיין ווי מ'זאגט. אמת, מ'האט ארויסגעגעבן. מאלעסטעד קינדער, דעי ניד העלפ, יו דאנט וואנט טו גאו פאר העלפ, דיס איז האו דעי ענד אפ, טוירטי טרי יערס זיך געמוטשעט ווי א נעבעך, זייער געמוטשעט, און איבערגעלאזט גארנישט, אפילו נישט קיין קינדער, קארס. און עטס מוזט ענק אנהייבן אויסצולערנען, ס'עפנט זיך שוין אויף די טויערן איבעראל, מ'רעדט שוין איבעראל, צו לאנג וועט עס שוין נישט אנהאלטן, די שאלה איז נאר וויפיל נאך וויקטימס וועלן מוזן פאלן און געהארגעט ווערן פאר אונז צו ריעלייזן דעט. וויר דואינג סאמטינג ראנג. סאו לאמיך עס נאכאמאל לייגן קלאר. ס'איז נישט קיין קארבן מאנאקסייד. ס'איז גארנישט. דער בחור האט זיך גענומען דאס לעבן. ער האט זיך אווערדראגד. ער איז געווען אן דראגס. אזוי זעט עס אויס. ווייל ער האט געבראכן אויך זאגן זיי. איז במילא איז עס נעבעך א ביטער אומגליק. און דער טאטע האט עס גורם געווען. ער קען נעמען פול פול פול קרעדיט. קען נעמען קרעדיט פאר די גאנצע זאך. איז במילא זאלן זיך אנדערע אויסלערנען ממני ילמדו ולא יעשו. כאטשיג ס'איז דיין זון, ער קוקט ארויף אויף די פאר דאלער וואס דו דארפסט אים אויסהאלטן צו געבן צו עסן און קליידונג, אבער איר זאלט וויסן אז נאו, ס'איז א פראבלעם, יו דאונט טאטש יור און טשילדרען אידער. יעצט, איך האב שוין גערעדט היינט מיט איין באס דרייווער, האב איך אים שוין געזאגט, יא, דו גייסט עס ארויפלייגן אז ס'איז געווען מאלעסטינג אר וואטעווער, ער זאגט, זאלסט וויסן ס'איז נישט אמת, ווייל אונז נעמען אזויפיל טעסטס, יעדע פאר טעג מוז מען נעמען א טעסט צו מ'איז אן דראגס און די אלע זאכן. ווייל איי וואס סיטינג און איך הער דאס אויס, רופט זיך אן א הצלה מעמבער אז ס'איז יא געווען א סועסייד, ער קען נישט זאגן אפישעלי אבער עס איז יא געווען א אווערדראג, נאר ער זאגט דאס וואס יענער זאגט ער אז מען האלט אין איין מאכן טעסט, זאגט ער לאמיך דיך אויסלערנען, איך אליינס האב שוין אריין גע'קטנ'ט, מען גייט דאך נישט צו א פיזיקעל טעסט, מען קטנ'ט אריין, איך האב שוין אריין גע'קטנ'ט פאר אסאך דרייווערס, דאס איז אויכעט א זאך וואס עס מוז זיך אויפהערן, דער איז א ריזן פארוואס מען געט די טעסט. נאָר אין אַלטן אַזיאַטישן מאַרמאַראָש אָדער דאָרט אין סקווירא, דאָרט איז מענטשן-פֿלייש געווען ביליק. ס'איז אַ אמתדיקער אומגליק. מע דאַרף דאָס דערגיין עד הסוף. אַ טאָמער איז דאָ אַזעלכע, וואָס זיי שיקן די קטנים פֿון אַן אַנדערן, אַזוי וואָס מע טוט מיט די לייף-אינשורענס קאָמפּאַניס אויכעט, קראַנקע מענטשן, נעמט מען אַ צווייטן און ער מאַכט די קטנים. איי וויל טעל יו סאַמטינג, די לייף-אינשורענס האַרט מיך נישט, ביקאָז איט בוילס דאַון טו מאָני. אבער דא איט בוילס דאון אז א דרייווער קען אפ'הרג'ענען א גאנצן באס מענטשן און אריינפארן, ס'זאל נישט בלייבן קיין זכר פון קיינעם, סאו טרייטס אויפצוהערן די מעשה. יעצט כ'האב געוואלט זאגן א חלק פון לערנען די קינדער דארף מען זיי זאגן זיי גייען צו צו פרעמדע מענטשן איינער דערציילט מיר יעצט ס'איז געקומען א פרעמד מיידעלע איז צוגעקומען צו אים ביי די חתונה איז געווען א קליינטשיק איז אפשר פֿיר יאר אלט און זי האט זיך געמאכט בטעם זי האט זיך געלעקט צו יענעם, א פרעמדער מענטש, און אינמיטן דעם גרויסן געשמועס געט זי א זאג, אה, איך דארף גיין אין טוילעט. אה, אלס וואס מען דארף האבן איז זאגן א גוט ווארט און געבן א קענדי, און דו האסט זי. דו דארפסט אויסלערנען דיין קינד אז דער איד מיט די ווייסע בארד, וואס האט זיך מיט דיר דורכגעשמועסט, דו קענסט דאך אים נישט, ער קען דיר נאכגיין אין טוילעט אויכעט. מען דארף אויסלערנען די קינדער פון די צוויי יאר אן אז ס'איז דא נישט נאר. ס'איז זייער זייער וויכטיג, זאגט מיר דער איד, ער קען אוועק וואקן מיט די מיידל אין טוילעט און טון מיט איר וואס ער וויל. אזוי ביי אלע חתונות, אזוי ווי ס'איז דא א בית הכסא גבאי ביי א שול, דארף זיין ביי די חתונות געהעריג איינגעשטעלט מענטשן וואס זאלן וואטשן אויף דעם, מענער מיט פרויען, מענער פאר די אינגלעך און פרויען פאר די מיידלעך, ווייל טאמער נישט האט מען נישט יוצא געווען דעם חינוך. יעצט איך וויל ענק זאגן נאך א זאך וואס ס'קאכט זיך דא מורא'דיג, ס'איז דא איינער וואס ער הייסט פישל שערמאן, זיין טאטע האט געוואוינט אמאל ערגעץ אין אטלענטיק סיטי, שפעטער האט ער געמופט אויף בארא פארק און ער איז געקומען אויף באבוב דאווענען, בקיצור, און ער האט דא א זון פישל, אויף דעם פישל איז דא ערנסטע אלעגעישאנס אז ער האט געטשעפעט, מאלעסטעד, די אייגענע קינדער, אה, מען שטופט כסדר אפ נאך א חודש און נאך א חודש, אבער עס איז דא אויף אים ערנסטע אלעגעישאנס. ס'הייסט ער איז געווען יארן לאנג אין באבוב, און איך זאג באבוב איז סתם באבוב איז פארטי עיט, ווייל אזוי האט דער דין תורה געפסקנט, איי אז זיי שרייבן באבוב אויף סטעישנעריס מיט אנדערע זאכן, נו הער אויס, זענען זיי עובר אויפן דין תורה, ער האט אבער אונטערגעשריבן שטרי בירורין, פארשטייסט, איינער פרעגט מיך דו ביסט דאך אויך עובר אויפן חרם, דו קומסט אין שולן און דו טוסט אלעס, זאג איך אים איך האב נישט אונטערגעשריבן קיין שטרי בירורין, דער באבוב פארטי פייוו דער שייגעץ וואס האלט נישט איין די דין תורה האט אונטערגעשריבן שטרי בירורין, עניוועי, איז געגאנגען ער דער. שערמאן פישל איז ער געגאנגען צו די קרעטשינער ווייסט איך אלץ אזוי מיין בעסטן מיין סון'ס בעסטער פריינט איז דיין בעסטער ער קענט זיך די מעשה איז גיי ער גייט דארט אהין עניוועי זיי זענען געוואויר געווארן וואס ס'האנדלט זיך זיי האבן זיך געהאט די דיסענסי און די קורדעסי און זיי האבן אפגעקאלט באבוב פרעגן צו מ'האט אויף אים קאמפלעינס אז ער האט געטשעפעט קינדער פון תלמוד תורה אויכעט ווייל ער איז געווען א טיטשער. צו ס'איז אויך דא קאמפלעינס אז ער האט געטשעפעט זיינע אייגענע קינדער? יעצט איך וויל זאגן, די שאלה איז אזא דזשאוק, איך האב נאך נישט געהערט אזא דזשאוק. קודם כל וויאזוי קענסטו דאס מברר זיין, קינדער רעדן נישט, און דאס דארף גיין דורך די עף בי איי מיט אן אינוועסטיגעישן, אדער מיט סייקאלעדזשיסטס, עס איז, ווייסט ווי יענער האט געזאגט, כ'האב שאקלען לולב, איי ס'איז נישט סוכות, וואס איז א חילוק, קודם שאקל איך דעם לולב, כ'האב גענוצט א לעמאן, איי ס'איז דאך נישט קיין אתרוג, קודם האב איך געשאקלט לולב, עניוועי. דאס איז א דזשאוק די גאנצע זאך, זיי האבן דאס נישט געדארפט פרעגן, זיי האבן געהערט ס'איז דא אלעגעישענס, קודם מוז ער פליען, און וואס ער האט נאר א דיזייער פאר זיינע קינדער, זיינע קינדער האבן גערעדט, עס מיינט נישט אז ער האט נאר א דיזייער פאר זיינע קינדער, מיט איז מיט, כ'האב ענק שוין געזאגט, גייסט אריין אין א רעסטעראנט ס'נישט קיין חילוק וואס ער גיט, וואס ס'איז דא קויפט מען, עניוועי איז למעשה זענען זיי געגאנגען בסופו של דבר זיי האבן אים ארויסגעווארפן, און עס קען זיין אז באבוב האט נישט געוואלט איבערגעבן אויך נישט ווייל זיי האבן נישט געוואלט זיין פארמישט מיט די קרעטשינער, וואס דאס איז אויך אן עוולה, ווייל דער'ס סערטען טינגס וואס די גאנצע וועלט האט דיפלאמאטישע באציאונגען אויף צו סעיפגארטן קינדער דארף יעדער איינער נעמען א חלק בה, ס'איז מיר נישט קיין חילוק. שפעטער איז מען געגאנגען און מען האט געזען זיין קאורט קעיס ווערט שטערקער, די קינדער זאגן עדות קעגן אים, האט מען אים פון דארט אויך ארויסגעווארפן, מען האט אים דארטן געמאכט אזוי אז ער קען נאר אריינקומען ווען ער מאכט א שמחה, דאס מיינט. ווען איינע פון זיינע קינדער מאכן א שמחה אין בית מדרש מעג ער אריינקומען. יעצט די לעצטע צייטן האט ער געמאכט א שמחה, האט מען געזאגט גוט ער קען אריינקומען ס'איז נישט קיין פראבלעם. געזעסן איז ער דארטן למעשה אבל וחפוי ראש ווייל קיינער איז שוין נישט צוגעגאנגען רעדן צו אים. יעצט כ'האב געוואלט נאר וויסן איין זאך, ס'איז זייער א שיינע מעשה, מ'הייבט אן צו אימפראוון, אבער כ'האב געוואלט וויסן איין זאך. דער שיע רובין, די אפגעפליקטע בהמה. דו האסט אונטערגעשריבן אז איך האב נישט קיין שול וואו צו דאווענען, מיט וואס בין איך אנדערש פון דעם פישל שערמאן? פארוואס מעג ער יא אריינקומען ביי א שמחה און איך טאר קיינמאל נישט אריינקומען? איך וויל דיך פרעגן, ווען ס'וואלט געווען א שמחה ביי די קרעטשינער און מ'וואלט מיך גערופן, וואלטסטו מיך דען אריינגעלאזט? ניין, דו האסט דאך אונטערגעשריבן כ'האב נישט קיין שול וואו צו דאווענען, איז פארוואס? איז האט דער פישל שערמאן אזא גרויסן זכות אז ער מעג יא אריינקומען? און פארוואס טאר איך נישט אריינקומען? שיע רובין דו בהמה וואס דו ביסט ווייסט איז געווען דער שיע בהמה געווען א גבאי ערגעץ ביים ראפשיצער צו וויאזוי? שיע בהמה דו פערד וואס דו ביסט. דו אפגעריסענער אייזל, דער עולם פארט שוין היינט מיט מיר, יעדער וואטשט, יעדער ווייסט וואס דאס הייסט וואטשן, און מען מאכט אסאך אימפראוומענט, און דו בלייבסט נעבעך אויסגעשפילט ווייל דו האסט אונטערגעשריבן דעמאלטס מיט די רבנים, איך האלט דו דארפסט נעמען איצעלע פימפ, איצעלע גליק, מיט די אלע וואס האבן דיך געצווינגען, און דו דארפסט זאגן מען האט דיך פארפירט, און דארפסטו מאכן א לאוסוט. געלט. זאלן דיר באצאלן קאמפענסעישן ווייל דו גייסט אראפ ווי א בהמה אין די גאס. באט עט די ענד אוו די דעי האב איך הנאה צו כ'האב יא ווי צו דאווענען צו נישט. א מחיה. קודם ס'פארט א באן, די קינדער זענען סעיף, ברוך השם, יעדער ווייסט צו וואטשן. מ'כאפט א חזר ווארפט מען ארויס. אמאל מ'האט געכאפט אזא חזר האט מען געמאכט א שווייג פארוואס אז די מנהל האט דאך עס אויך געטון. ממילא האט ער מורא געהאט פארן מנהל די מלמד און די מנהל האט מורא פארן מלמד. אבער היינט האט מען נישט מורא פאר קיינעם ווייל יעדער מוז זיין קלין. און דעטס איט. סאו שיע רובין בהמה זאג מיר וואס גייט זיין ווען וועט דיין בהמה'שער פנים אראפגיין פון דיר, מילא דער גאלאנטער חזר האט עס געטון, ער האט בעקינג, ער האט חסידים, ער האט געלט, זיין טאטע האט נאך גע'גנב'עט געלט, ער האט איבערגעלאזט גע'גנב'עט געלט אין מאנהעטן ריעל עסטעיט, ער קען זיך דאס ערלויבן. און דער אנדערער ברודער דוד'ל אייכענשטיין קען געבן טרייפע פלייש צו עסן פאר בארא פארק אונטערן נאמען קהילה, ער האט נישט קיין פראבלעם, אבער דו ביסט בסך הכל אן ארעמער שלעפער, אפילו דיין שוואגער זאל מצליח זיין, דו בלייבסט דער שלעפער דער בהמה, סאו וואס האסטו דיך געדארפט אריינמישן? דו דארפסט זאגן איך שרייב נישט אונטער נאר אז טאמער מיין סופיריער דער נייער רבי דארט אין די קראקע קעטשינער שרייבט אונטער וועל איך אויך אונטערשרייבן, וואלסטו דיך געשטופט. וואס האט דיך עס אזוי, וואס איז געווען די איטש, וואס האסט געוואלט ווייזן אז דו קענסט אונטערשרייבן אויף מענטשן, שעים אן יו. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן דעם עולם אז ס'איז דא ברעיקינג ניוז פון לאנדאן, און אין אמת מ'האט דאך עס געדארפט שטעלן גראד פון אנפאנג, נאר אזוי ווי ס'איז נישט קיין אונזעריגע ארגענעזעישאן, כ'מיין צו זאגן ס'איז פאר לאנדאן, איז שטעל איך קודם וואס ס'איז אונז נוגע און נאכדעם. שטעל איך ארויף וואס איז נוגע פאר די גאנצע וועלט, ס'איז דא אין לאנדאן גייט ארום א צייטונג, וואס דאס הייסט די דזשואיש טריביון, איז דא א מורא'דיגע ארטיקל יעצט אקטאבער טווענטי ניין אן אויף פעידזש ניינטין שטייט אזוי א גראונד ברעיקינג קאנפרענס פאר רבנים, בקיצור די תמצית איז, האבן זיך צוזאמגענומען אין גאלדערס גרין זיבעציק דיינים, האו דו יו לייק דעט, ס'הייסט שמע קולי, זיי האבן געעפנט א האטליין, און אלע רבנים פון געיטסהעד, פון מאנטשעסטער, פון וועסט לאנדאן, יעדער איז אינוואלווד דערין, ס'איז דא איינער שמעון וויינגארטן, ער האט אדרעסירט די גאנצע דרשה דארט. און די רבנים זענען קאנווינסד אז ס'איז דא א חזר דארף מען אים איינזעצן אין דזשעיל. גייט נישט מער די מעשות. נאנאנאנאנא איטס נאט גאנא ווארק ענימאר. כ'האב געוואוסט סוף כל סוף וועט זיך עס ערגעץ צוברעכן. ס'איז דא א איד א גרויסער צדיק אין ווילימסבורג, ער רעדט נישט צו מיר ווייל האט עך מורא מיט אים ארויסווארפן פון שול צו מיט מיט ארויסוואקן פון זיין שול, פלעגט ער מיר אלץ שיקן מעסעדזשעס דארפסט דיך נישט זארגן דו פארסט גוט דער אייבערשטער איז מיט דיר בסוף הכבוד לבוא. יעצט צו כ'על האבן אמאל כבוד צו נישט איי דאנט ריעלי קעיר. ס'איז אז אז איינער וואס איז א פעדעפייל, צו ער האט געבעקט פעדעפיילס וועט מיר געבן כבוד, איי דאנט ריעלי קעיר. אבער סוף הכבוד לבוא מיינט אז די רבנים זעצן זיך שוין יעצט צוזאם, ס'איז אן אנבעליוועבל סטארי, דער ספיקער פון די קאנפרענס איז געווען ראביי שמעון ראסעל, און עטס ווייסט, דארט האב איך דאך געמאכט די מקווה אין גאלדערס גרין, כ'מיין איך בין אוועק געגאנגען אינמיטן, כ'האב עס נישט געוואלט ענדיגן, אבער זעהט זיך אויס אז די רבנים הייבן אן צו זעהן אז אונז זעמיר אין דר'ערד. אונז זעמיר נישט קיין עם קדוש, אונז זעמיר אן עם, וויאזוי, איך וויל נישט נאכזאגן וואס ישעיה הנביא האט געזאגט, ווייל ער איז געשטראפט געווארן פאר דעם, אונז זעמיר אן די אפעסיט פון אן עם קדוש. און זיי לאזן זיך יעצט אריין מיט סייקייעטריסט, סייקאלעדזשיסט, און מען גייט טרעינען די טיטשערס, און מען גייט טרעינען די מלמדים, און מען גייט טרעינען די רבנים, די רבנים דארפן אויך טרעינען. איינער גייט צו א רב, מען קומט אים פרעגן א שאלה אויף א אויף א ביילק און ער צו אויף א דיכל, ס'איז געלעכערט, ער האט קיינמאל נישט געזעהן א טשיקן, וואט דאז הי נאו? יעצט איך וויל עס עדווערטייזן ווייל זיי זאגן פורדער אינפארמעישן עבאוט דיז מעטערס קען בי אבטעינד ביי אימעילינג, אוי רחמנא ליצלן זיי האבן דאך יא די טמא'נע כלי, דא זאגט מען אונז אז מען טאר נישט האבן די טמא'נע כלי, העי וועיט א מינוט אונז דארף מען זיך נעמען שלאגן מיט די רבנים ווייל זיי האבן דאך די טמא'נע כלי. איך טענה דאך, רבותי, די טמא'נע כלי סעיווט כלל ישראל. אוודאי מ'קען עס אויסנוצן אויף שלעכטס אויך. עניוועי, ס'איז שמע קולי, SH, ס'גייט אזוי, די אימעיל איז אזוי, INFO, אינפא, שטרודל, דאס מיינט עט, SHEMA, שמע, ס'איז איין ווארט, קולי, KOLI, העלפ, HELP, ליין, LINE, ס'איז איין ווארט, דאט ארג. Wow איך בין אזוי צופרידן, איך זאג אייך ווען איינער כאפט מיך יעצט אן נחום האסט געווינען די לאטערי הונדערט מיליאן דאלער איז ביי מיר נישט ווערט אזוי ווי דאס ווייל דאס גייט איבעראל ווערן ווי עס וועט קומען דער זינגער און ער וועט זיך אננעמען פאר דעם ארי טייטלבוים זאגן ער קען אים ער איז א צדיק ער געבט צדקה דאס איז די פראבלעם ברוך מרדכי האט אויך געגעבן צדקה. עניוועי, און וועבערמאן האט אויך געגעבן צדקה. אדער איז דא א טעלעפאן, איך ווייס נישט וויאזוי מען דיילט אהין פון דא, למשל פון אמעריקע, זיראו וואן וואן פאר פאר, איך ווייס נישט פונקטליך, אבער דאס שטייט דא זיראו טו זיראו, דאס איז ווען דו קאלסט פון ענגלאנד, זיראו טו זיראו טרי סיקס סעווען זיראו וואן עיט וואן עיט. און ס'אפערעיט זונטאג פון זעקס ביז אכט דרייסיג פי עם, מאנטאג פון דריי ביז פינף דרייסיג פי עם, דינסטאג פון עלף ביז איינס דרייסיג פי עם, און טורסדעי פון עלף ביז איינס דרייסיג. יעצט איך וויל זאגן די רבנים דאס דארף אפערעיטן אום שבת אויך, ווייל ס'דא אמאל מענער וואס זיי האקן אן די פרויען און די קינדער און זיי רעיפן די קינדער פרייטאג צונאכטס ווען ס'דארף זיין אפן טווענטי פאר סעווען. און אז עס האט נישט ווער ס'זיצט ביים טעלעפאן זאל מען אריינלאזן מעסעדזשעס, כ'מיין אז עטס קענטס אלע צומאכן די גמרא זיצנדיג ביי דעם האטליין, ס'איז אסאך מער ווערד ווי די גאנצע זאך. איינער ראיעל מיטס האט עדווערטייזט אז אזוי ווי ס'איז דאך יעצט פרשת וירא, כ'מיין די געוועזענע סדרה, זאל מען עסן צונג פלייש אזוי ווי אברהם אבינו מיט די מלאכים. האהאהא אזוי גוט דאס? אנבעליוועבל. קודם דארף מען וויסן צו ס'איז דא כשר'ע צונג פלייש, אבער למעשה אפילו ווען ס'איז יא דא, האב איך יענעם געוואלט זאגן החיים והמוות ביד הלשון, וואטש, בי ווערי קערפול. יעצט איז דא נאך א וויכטיגע זאך, ס'איז דא יעצט וואוטס אין די ניו דזשערסי אסעמבלי אז מ'זאל קענען גיין צו א דאקטער און מ'זאל זיך קענען לאזן הרג'ענען, ווייסט, ער איז אלט, ער איז קראנק, וואס האט ער פונעם לעבן? איז זאגט ער אז. איך וויל שוין שטארבן און דער דאקטער קען אים געבן לענטהאל אזוי ווי מען האט געגעבן דאס, ס'איז געווען איינער א דאקטער וואס האט עס געטון און ער געגאנגען זיצן פאר איבער צוואנציג יאר, על כל פנים ס'איז דא אזאלכע וואס זיי לויפן קענדידעיטס, און ס'איז דא איינער טימאטי אי יו עס טי עי סי אי עסטיס, ס'איז א לידינג ספאנסער פון די ביל, און לעצטע מאל. האט זי געווינען ביי פיפטי סיקס וואוטס, יעצט איז דא די אנדערע הייסט מארק DIPISA און זיי זענען פאר די לייף סופארט ביל, שטעל דיר פאר א איד, וואס טוט נישט א איד, מען נעמט הצלה, מען לויפט, מען טוט אלעס, א נייע זאך, כ'וויל שוין נישט לעבן, איך בין שוין קראנק, ס'איז אקעי, לאמיך מיך הרג'ענען. יעצט די ניו דזשערסי סטעיט אסעמבלי האט געפעסט א ביל ביי איין וואוט, און דאס איז די ביל אז מען זאל זיך קענען זאל קענען קאמיטן סועסייד, יעצט פון דעם גייט שוין קומען אז מ'וועט אפילו ווען א מענטש וועט נישט וועלן, די דאקטער וועט זאגן ס'קאסט צופיל געלט מיט אלעם, איז במילא העט מען אפילו נישט פרעגן דעם פעישענט און נאכהער העט מען זאגן דער פעישענט האט געזאגט, הע הע, ווילסטו וויסן צו ער האט צו ניין? אן אונטערשריפט פון א קראנקע מענטש מיינט עפעס? ער ווייסט וואס ער שרייבט אונטער? קענסט אים איינרעדן אז ער שרייבט דארט אונטער אז מען זאל אים באגראבן וויטין טען פיפטין מינוטס נאך די לוויה? כ'מיין מען דארף. וואטשן ווי מען געט די וואוטס, כ'האב ענק שוין דאס געזאגט זייער אסאך מאל. כ'האב אויך געוואלט זאגן ס'איז געווארן א גרויסע מאוומענט און יונגעלייט האבן אנגעהויבן צו באקוקן מקווה'ס און זיי זאגן זיי זעהן אז די השקה איז צוגעדרייט מיט אזא שטאפער וואס דאס איז נישט כשר און זיי לייגן אריין די הענט אינעם נקב השקה זעהן זיי ס'איז צוזאמגעקלעבט א קלענערע פייפ מיט א גרעסערע פייפ קודם איז א שאלה צו ס'האט בכלל דעם שיעור פון השקה און נאכדעם איז טאמער ס'נישט קיין כשר'ע שטאפער איז די מקוה אנגעהאלטן על ידי דבר המקבל טומאה, טאמער ס'איז אפן בשעת טבילה איז עס א שאלה פון זוחלין ווייל ס'נישט קיין חיבור מקואות, יונגעלייט לאזטס ענק אריין אין די זאכן און הייבטס אן צו טרייבען די דיינים זיי טוען דאך עניוועי גארנישט א גאנצן טאג, גיב אים א גוד טיים כאטש. יעצט איז דא נאך א זאך האב איך ענק שוין אמאל געזאגט, כ'האב געהאט א תלמיד וואס זיין טאטע האט אים ארויסגענומען פון ישיבה ס'האט מיך זייער געהארט ווייל ער איז א רייכער מענטש און האט אים גענומען צו די ביזנעס בקיצור, האב איך מוסר געזאגט זיין טאטן, און דער סוף איז געווען ער האט מיר ארויסגעזאגט אז ס'האט דארט געלערנט אין לאנג ביטש איז דארטן געווען א בחור אין נײַנצן הונדערט זעקס און אַכציק וואס דער בחור אליין האט מיר פארציילט שוין היינט א יונגערמאן און איך האב עס פארציילט פאר די פאליס און זיי האבן אים גענוצט יעצט זיי האבן אים אויסגעפרעגט ער זאגט מיר אז אין די דארמעטארי איז דער בחור געלעגן אויפן בעט דער ראש ישיבה האט זיך ארויף געלייגט אויף אים און אפאר א האלבע שעה שפעטער דערויף האט מען אים געטראפן אז ער איז טויט מען האט אים דעם קאפ געהאקט אין די וואנט אדער מען האט אים דעם טראוט געסלעשט מיט א כ'ווייס א שליסל צי וואס, און דער ראש ישיבה געגאנגען אום שבת און האט ארויפגעטראגן א לעכט ווייל מען טאר דאך נישט לאזן א נשמה אזוי, און ער האט געעפנט די פענסטער ווייל די נשמה מוז ארויספליען, שפעטער האבן זיי דעם ראש ישיבה מעביר געווען און זיי האבן אים ארויסגעשטעלט און ער האט זיך געמאכט אן אייגענע ישיבה, איז למעשה ס'האט זיך אויפגעוועקט צוויי דריי יאר צוריק, איך האב זיי געזאגט וואס איך ווייס. ווייל איך האב געהאט איינעם וואס איך האב מיט אים געלערנט פרייוועט וועגן דעם ווייל מען האט אים ארויסגענומען פון ישיבה, און זיי זאגן זיי דארפן נאך אינטערוויוען הונדערט מענטשן און זיי האלטן אז דאס איז געווען א קאווער אפ פון די רבנים, סא דאס איז ווי אונז לעבן מיר און דאס איז אונזער סאסייעטי, סא דאונט טראסט עניבאדי, סא ברוך השם ס'רוקט זיך, א קעיס פון ניינטין עיטי סיקס איז דאכט זיך מיר דא דרײַ קעיסעס וואס איז נישט געווארן רעזאלווד, ער הייסט חיים ווייס א נײַן און צוואַנציק יעריגער צוריקעדיגער מערדער, טווענטי ניין יערס עגאו, דער טאטע יעצט געגאנגען צו זיין מצבה, כ'מיין צו זיין קבר, און דער טאטע איז אאוס מענטש אז מען קען נישט טרעפן וואס דא גייט פאר, עניוועי, מען וועט נאך רעדן וועגן דעם אויך. שוין, יעצט גיימער ווייטער. ס'דא, כ'האב שוין געזאגט, נתניהו האט געזאגט אז די מופטי האט געהארגעט אידן, און נישט אזוי ווייט היטלער, עניוועי, די. די היסטאריענס האבן אים אפיר גענומען און זיי האבן אים געוויזן אז היטלער האט נאך געהארגעט מיליאנער אידן פאר מופטי איז אריין געקומען אין פיקטשער, מופטי איז געווען א גלח וואס ער איז געווען אויף מסגד אל אקצא דארט אין ירושלים איז ער געווען ווי מען זאגט דער פירער און ער האט געהאלטן אז די אידן קומען אויף ארץ ישראל אום זיי אונטערברענגען די אראבער, האט ער געזאגט מ'זאל הרג'ען, אבער היטלער האט שוין געהארגעט פארדעם, יעצט די וואך האט ער אפיציעל צוריק געצויגן, נתניהו, ער האט געזאגט אז ער האט געמאכט א מיסטעיק און ער האט עס נישט געדארפט זאגן. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער, יעצט איז דא נאך א וויכטיגע נייעס יעצט ארויסגעקומען אין צייטונג, אז די רעיט פון הערפיס האט זיך געמערט ביי א מורא'דיגן גרויסן פראצענט, און דערפאר זאלט איר וויסן, די מנהלים קריגן אויך הערפיס, א הערפיס איז גארנישט, קענסט עס זען אויף די ליפן אמאל, ס'איז אביסל געשוואלן, ס'פלאצט אויף, דאס איז הערפיס, און דאס זאלט איר וויסן קומט פון טרענססעקשועל טרענסמיטעד דיזיזעס, אזוי שרייבט דער צייטונג. יעצט וויל איך ענק מסביר זיין וויאזוי חזיריש מ'לעבט. לאמיר זאגן ס'איז דא א אפגעהיטענער אינגערמאן וואס ער איז מקיים די הלכות וואס שטייט אין סימן ריש מם און אויכעט אין שלחן ערוך, אבן עזר סימן ק ג, ער גיט זייער שטארק אבאכט אז ער קישט נישט נאר אין מויל, ער קישט נישט ווי מ'טאר נישט, און ער געבט נישט אז זיין פרוי זאל אים מאכן חלילה מציצה, ס'איז אפגעהיטן. ס'איז אבער גארנישט ווערט, ווייל פארגעס נישט, דיין ווייב האט א שוועסטער וואס זי קען זיין אביסל אן אויסגעלאסענע און אן אויסווארף, און זי קושט זיך מיט דיין ווייב ביי די חתונות, און אזוי געשעהט אז עס איז איין גרויסע פעמילי, איך זאג אייביג, די מקווה'ס מאכט כלל ישראל אזוי א יוניטי, די מענער מקווה'ס, דער קאטנט אריין, אן אנדערער טרינקט דערפון, און דער לאזט אריין זרע לבטלה, אן אנדערער קלעבט אן, און, גייט ער אהיים און וואוינט מיט זיין ווייב. ס'איז אנסענעטערי, מ'זיצט ביי רעבנ'ס א טיש, דער עסט פון דעם לעפל, דער עסט פון יענעם לעפל, יענער האט געמאכט מציצה בפה פאר א בחור אין די מקווה פריער, און מ'ווארפט צוריק דאס לעפל און נאכדעם געט מען עס נאכאמאל, און דאס איז שיריים, דאס איז הייליגע זאכן, ס'איז אנבעליוועבל, איז אפילו א מענטש זאגט איך בין דאך אן ערליכער וויאזוי קומט עס צו מיר? איך זאל זאגן א פאפא רב האט מזנה געווען מיט בחורים? איך גלייב עס נישט, בר אויף זאנטאג דער רב האט מזנה געווען, איך גלייב נישט א פאפא רב האט עס געטון. נאָר װאָס? מע זיצט בײַ אײן טיש, מע עסט, מע טונקט באַרכעס, מע טרינקט בראָנפֿן פֿון יענעמס גלעזל, מיט אַלעם. דער נומבער פֿון הערפּיס איז אַרױף, זאָגט דער צײַטונג. אָנבעליװעבל! ער גיט נומבערס! ס'איז אָנבעליװעבל! ס'װעט קומען אַמאָל אַ צײַט, װען מ'עט טאַקע נישט קענען מאַכן מציצה בפה. און דאָס איז אַ מוראדיקע זאַך, ביקאָז אונדז מוז מען דאָך טאָן, װי אַזױ ס'שטײט אין דער תּורה. אָבער אַז ס'געשעט, אַז ס'איז אַן ענין פֿון פּיקוח-נפֿש, איז דאָך אַנדערש די גאַנצע זאַך. און אפילו דו ביסט ערליך, דו קענסט טענה'ן איך טו גארנישט מיט מיין ווייב, איך טו גארנישט וואס מען טאר נישט על פי שלחן ערוך, וואס דער רמ"א זאגט אז מען טאר נישט, ער איז נישט נושק באותו מקום, ער קישט נישט דארטן אויף די ערווה, און זיין פרוי קישט אים נישט ביי זיין ערווה, פונדעסטוועגן דאך, ס'איז א ביג קאמיוניטי און ליסן. איט טרעוולס אראונד, סאו מ'דארף זייער אנהייבן אובאכט צו געבן, אזוי ווי איך זאג יעדעס מאל, מ'זאל נישט נוצן די האנטוכער פון בית מדרש, עטס ווייסט רוב האנטוכער פון די מקווה'ס וואשט מען אפילו נישט אויס, מ'לייגט עס גראד אין דרייער און מ'טריקנט עס אויס, יענער האט זיך אריינגעווישט אלע זיינע דזשערמס מיט זיין זרע לבטלה מיט אלעם, ער האט זיך נישט גענומען א נארמאלן שאוער אויך נישט, און אלעס איז אנשטעקעדיג אין האנטוך, און דו גייסט אהיים, דו ווישסט דיך אפ מיט דעם און דו גייסט אהיים מיט דעם, מיט דעם גייסטו דאווענען און לערנען. איך האלט מען דארף מאכן דיספאוזעבל טאועלס אין די מקווה'ס אויכעט, און איך האלט א יעדער זאל זיך מיטטראגן אזא זייף, אזא ליקוואד, א הענד סענעטייזער, איינער האט מיר געזאגט אז איך האב עס געזאגט אז מען זאל עס טוהן, איז ער געגאנגען און האט עס אריין גענומען ביי זיך אין סטאר אין בארא פארק, ער פארקויפט הונדערטער שטיק יעדן טאג. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. עניוועי, כ'האב געוואלט רעדן נאך איין וויכטיגע נקודה. ווייסט דאך, אלעס גוטס איז דאך ארויס נאר פון רעבנ'ס שטוב. צוואנציג יאר וואס די הצלה האט שוין עקזיסטירט האט די רעבעצן אלטע פייגא טייטלבוים זכותה יגן עלינו איז בייגעפאלן אז זי האט גאר געגרינדעט הצלה ווייל אלעס מוז ארויסקומען פון רבינ'ס שטוב אזוי גייט דאך עס דא עניוועי סא קומען זאגן יעצט די רבנים די גאנצע צייט מען דארף זיך אראפזעצן מען דארף מען דארף זאג איך מען דארף גארנישט קוק סיוואלד דזשעי סי דאבעליו האט אראפגענומען אזא פאוערפול מען ווי אהרן טייטלבוים אנבעליוועבל אונז גיימיר אראפנעמען מערטשעם דעם דעם אנדערן טייטלבוים גיימיר אונז אראפנעמען מערטשעם. שם, אים צוריקברענגען דא און אים טראגן אין תפיסה, עניוועי, ט, למעשה זיי ווילן זיך יעצט אראפזעצן ווייל די רבנים ווילן פארן אויף א גוטן באן וואס ס'פארט גוט, און איך זאג איך האב מיך נישט וואס אראפצוזעצן, האב איך געזאגט ווען קרייסלער וועט זיך אראפזעצן מיט דזשענערל מאטארס דעמאלטס וועלן מיר זיך אונז אראפזעצן, יעדער טוט די זעלבע, עטס מיינטס דעם אייבערשטן, איך האב אויך געמיינט דעם אייבערשטן, אונז מאך מיר ביידע קארס, מ'פארט, סא וואס דארף איך מיך אראפזעצן מיט ענק, מיט א דריי רעדלדיגע קאר קען מען נישט פארן, ס'מוז זיין פיר רעדער, ס'דא געזעצן, פיזיקס, עניוועי. בקיצור, זאג איך פאר די רבנים, קוק לאמיך ענק ערקלערן ווי פאלש זיי זענען, ס'דא איינער שרייבט יעצט הרבנים הגאונים שליטא טוען באוואונדערן דעם בית נאמן שידוך האטליין, זיי האבן דא א נאמבער, עיט פאר פייוו פאר ניין טו סעווען עיט עיט טו אדער טרי פאר סעווען פאר פאר טרי עיט טו פאר זירא, אדער אז דו ווילסט קענסטו גיין מיט א אימעיל מיט די טמא'נע כלי וואס דאס איז דזשעי עיט פאר פייוו פאר ניין טו סעווען עיט עיט טו. שטרודל דזשימעיל דאט קאם, און ס'עט זיין א רייכן פראגראם מאכן זיי און די רבנים זענען מפלא והפלא ופלא אז ס'איז דא דרײַ און נײַנציק פראצענט חתנים און כלות און ס'איז מורא'דיג און זעקס הונדערט שדכן גבאי צענטער ס'איז מורא'דיג וואס עטס טוטס אויף. כ'וויל נאר פרעגן איין שאלה זאג איך די רבנים אז מיין ווייב האט געהאט דעם האטליין, זי האט נישט געמאכט קיין שום פראפעגאנדע, זי האט נישט צאמגענומען קיין געלט, איז געקומען דער לוזער מאשקאוויטש, Moskowitz, וואס ער האט זוכה געווען צו זיין זריל טויבער'ס איידעם בזיווג שני, ווייל דאס ווייב האט אים אפגע'פגר'ט, יצחק לוזער מאשקאוויטש האט אפגע'פגר'ט נאכדעם ווען ער האט אפגעקאלט מיין ווייב אז זי וועט נישט צומאכן דעם האטליין וועט זי נישט ארויסגיין פון גיהנום, זי איז א תמימות'דיגע פרוי און זי האט זיך נעבעך געלאזט קויפן דעם גארביטש, שי באוט דיס גארביטש, און איך האב איר געזאגט. קויף עס נישט, האב נישט קיין מורא פאר זיי, זיי זענען פליגן, פעיפער טייגערס, און זי האט זיך געלאזט, יעצט ווייסט וויפיל מיין ווייב פלעגט אויספירן יעדע וואך, יעדע וואך איז געווען א שידוך, און עס האט קיינעם נישט געקאסט קיין געלט, ס'איז געווען שטיל, ס'איז געווען רואיג, אז וויבאלד ס'איז נישט ארויס. ס'איז נישט ארויסגעקומען פון סאטמאר, און סאטמאר האט נישט געקענט נעמען דעם קרעדיט, ווערט עס א גאנצע זאך. איז במילא הייבט מען יעצט אן, מען מאכט פאנדרעיזינג, מען מאכט פראפעגאנדע, זיי ווילן רעיזן צוויי מיליאן דאלער, העי, מיין ווייב האט דאס געטון יארן אן קיין פראפעגאנדע און אן קיין געלט רעיזן, נאר וואס, דאס איז דאך אונזער אידישקייט, אונטערצוברענגען יעדן וואס ער טוט, און נאכדעם נעמט מען עס איבער און מען מאכט דערפון א ביזנעס, און דעמאלטס איז עס מותר לכתחילה. סאו מאשקאוויטש, דיין ווייב האט גע'פגר'ט, אין לעס דען א מאנט וואס דו האסט געסטראשעט מיין ווייב, יא, דארפסט קוקן, צו זי איז אין גיהנום צו אין גן עדן, ווער ווייסט וואו מ'האט איר אריינגעלאזט, האסט געטראפן זריל טויבער א חזיר, קען זיין ער האט געטאטשט זיינע טעכטער אויכעט, ווייל ער האט געטאטשט פרויען, דאס איז קלאר, ס'איז נאך דא פרויען וואס זענען יעצט אויף טערעפי וועגן דעם שייגעץ. וועגן דעם יעדע זאך וואס ווערט געמאכט אן אקציע אין שטאט, אין ווילימסבורג, אין בארא פארק, אין ירושלים, ביי עני ארטאדאקסישע אידן, דארף מען וויסן וואס. איז דער אמת און וואס איז דער שקר, ווער גייט דא מאכן אפאר טאלער און וועמען ווילן זיי ארויסעסן. כ'האב געוואלט זאגן כ'האב באקומען יעצט א גריס אז די רבי האט געזאגט ווער ס'האט כאפן דעם שפיץ צו דעם חתן דער טוט א ריזיגן שידוך ווייל ער'ט האבן קינדער הויעכע נשמות האב איך געוואלט מסביר זיין זיכער ער'ט האבן א הויעכע נשמה ער וועט זיין א רוצח בן רוצח דאס איז וואס ער וועט זיין כ'וויל בעטן דעם סקווערער עולם הערט שוין אויף מיט די משוגענע זאכן זעהטס דער רבי האט אלצהיימערס ער איז געווען א רשע ווען ער איז געווען יונג לאזטס ענק אפ. ס'איז רציחה, טאנצטס נישט מיט, איטס נאט סאטש א גוד נוז, די גאנצע זאך. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז דא איינער וואס ער הייסט מנשה לוסטיג און לעבעדיג, איך זעה אז די סקווערע פאבריצירן שוישפילערס ווייל די רבי איז דאך א שוישפילער, א בלאפער א פעיקער, איז פאבריצירט ער שוישפילערס, איינער איז ליפא שמעלצער וואס ער האט פאבריצירט, און די צווייטע איז מנשה לוסטיג, דער מנשה לוסטיג איז א ניק נעים, באמת'ן הייסט ער לפלר, לעפלער. יעצט דער מנשה לוסטיג איז ער איך האב שוין געהאט אמאל אויפן האטליין וואס פאר א מניוול ער איז, ס'איז געווען א גאנצע פיקטשער פון א פעיסבוק ווי ער טאנצט מיט א ווייבל א געגעטע וואס זי רופט זיך ברענדע טורטל, הייסן הייסט זי באמת ברײַנדי ראָזענבערג אָבער וויל, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם, ס'האָט מיט מיר, מײַן משפּחה ראָזענבערג, גאָרנישט. ס'איז אַן אַנדערער ראָזענבערג, ס'איז כמוה כמוה אזלא ואחרינן אין. יעצט למעשה, האָט ער געהאַט אויפן פייסבוק ווי ער טאַנצט מיט דעם מיידל וואָס איז געווען, ממש, אויסגעטון, אַך, אין איר בעדרום, שטעל דיר פאָר, און ער האָט עס אַרויפגעלייגט אויפן פייסבוק. סאָ דער מנשה לוסטיג און לעבעדיג, דער מנשה האָט אַרויסגעגעבן יעצט, אויף זיין פעיסבוק שרייבט ער אזוי, אזהרה חמורה, בת ישראל אל תמותי בתולה, בעולם הבא יש מחבלים שמחכים לך. איז במילא זאלסטו עס מאכן זיכער אז דו ביסט נישט קיין בתולה, און במילא וועלן די מחבלים נישט ווארטן אויף דיר, מחבלים מיינט מען די אראבער מ'זאגט זיי צו צוויי און זיבעציק ווערזשענס נקבות, שטעל דיר פאר, און פאר דעם גייען זיי זיך הרג'ענען נעבעך. יעצט די סקווערע דארף נישט קיין מורא האבן פאר דעם, דארף נישט קיין מורא האבן ווייל אסאך מיידלעך ביי אים איז א שאלה אויב זיי צו זענען בתולות בפרט נאכדעם וואס אפאר יאר צוריק פאר איך האב געמאכט מיין האטליין א גרויס טייל מיידלעך האבן מיר פארציילט אז זענען שוין בעולות בעל פון בויפרענדס מ'האט געווארט אויפן רבינ'ס טיש סא מנשה לוסטיג דו רעדסט נישט פאר סקווער עווער אין סקווער איז שוין עניוועי נישט דא קיין בתולים חס ושלום ליידער די זעלבע מיט אלע אנדערע זאכן אויכעט. מען האלט נישט ביים פארבעסערן, מען האלט ביים מאכן שלום מיטן מצב וויאזוי ס'איז ענד דעטס איט. איי יעצט איינער פרעגט, נו פארוואס נעמט דער רב געלט פארן הכשר? די תירוץ איז ווייל ער דארף לעבן, נישט ווייל ס'האט צו טון מיט כשרות. אין די גוי'שע וועלט געבט מען אויך פאר די מאפיא אפאר פראצענט, זאל נישט... למען לא יחרב. ס'געבט פאר די רבנים פאר די מאפיא אפאר דאלער, זאלן זיצן רואיג. יעצט איינער פרעגט מיך אז די וואך. ער איז מעביר סדרה אזוי ווי איך זאג, נאר די וואך קומט נישט אויס גענוג פרשת סתומות און פרשת און פתוחות, און ער ווייסט נישט ווי אויסצולאזן און ווי אנצוהאלטן, האב איך אים האב איך אים נישט געקענט ענטפערן ווייל ער האט נישט איבערגעלאזט קיין נאמבער, אבער ברבים וועל איך אים ענטפערן. די גאנצע זאך וואס כ'האב געמאכט אז מ'זאל זאגן איז געמאכט זונטאג ביז שני מאנטאג ביז שלישי אזוי האסטו דו ווייסט ווי דו האלטסט און ווי נישט. כ'האב עס נישט געמאכט וועגן דעם ווייל ס'האלט אויס הונדערט פראצענט להלכה, איך טענה נאר ס'בוחר הרע במיעוטו, אינגאנצן נישט מעביר סדרה זיין יארן לאנג און נאך אסאך ארגער ווי וויאזוי מ'האט איינגעפירט. סאו דו קוק נישט אויף פרשת פתוחה מיט סתומה וועסט נישט וויסן ווי אנצוהייבן ווי צו ענדיגן קוק שני שלישי רביעי חמישי שישי און אזוי ווייטער און שביעי פארשטייסט? סאו טריי צו טוהן, זאגסט אז טוהסט שוין אזוי ברוך השם פון אנפאנג דעם יאר האסטו אנגעהויבן, טריי.